א גוטן ערב שבת קודש פרשת ואתחנן שבת נחמו. כ'האב געוואלט זאגן, אונז זעמער דאך ביזי אז דער גרעסטער מענטש אויף די וועלט איז געווען דברי יואל יואל, ער האט די גאנצע וועלט געפירט אויף זיין רוקן, ער האט זיי אזוי פארפירט. איך בין דא יעצט, איך פראביר צו עפענען פאר די קראנקע קינדער, פאר די בחורים וואס מען האט מאלעסטעט, פראביר איך צו עפענען דא אביסל א אוטפעישענט קליניק, אזוי ווי איך האב שוין געעפנט צוויי. בקיצור, איך ארבעט דא. איך האב מסביר געווען אז מ'שטופט א יונגל אין די מחילה אריין איז ער פינישט פאר לייף, ווי האב טו טעיק קער אוו איט, און זענען מסכים, זיי ווייסן, זיי זענען זייער זייער פארגעשריטן אין דעם סאבדזשעקט, זיי זענען זייער פארגעשריטן ווייל זיי האבן די גרעסטע חזירים ביי זיך, בקיצור, האבן זיי מיך ארום געפירט דא אין א שטאט ווי איך וויל עס עפענען מיטן אייבערשטנ'ס הילף, ווי דאס איז גאו סקרו יורסעלף, נעה איז נישט דזשעמער, זי האט מיך אליינס געזען אויף וויליאמסבורג, גאו ברעיק יור העד סאקמער קאקמער, עניוועי. זעה איך דא איז דא נישט צום גלייבן פיר באראקן, זיי סאיז באראקן סקול פאר צוריקגעבליבענע קינדערלעך, אבער נאר סאקמער רב האט זיך געזארגט, סאקמער רב האט זיך נישט געזארגט פאר גארנישט, ער האט זיך געזארגט אז מען זאל דעם קלויזענבורגער אנשלאגן און ארויס ווארפן פון שטאט, און איינמאל מען האט דאס געטון האט ער עררייכט זיין פונקט, זיך געזארגט פאר יענעם, זיך נישט געזארגט פאר קיינעם, איז למעשה דאס איז וואס דא גייט פאר, בין איך אריין געגאנגען אין די סקול, נעבעך מען נעמט אזוי קער אויף די קינדער, ביי אונז איז אויך דא, סאיז דא דער. גיב גרויס געלט פון די גאווערמענט איז דאס המספיק, ער מאכט איבעראל בנינים און ער טוט און ער מאכט, דאס איז זייער גוט, אבער דאס האט מען אין סאקמער קאקמער רב נישט איינגעלייגט גארנישט, ווייל דאס האט סאטמאר רב נישט געמאכט, עס איז געווען א גרויסע ארגענעזעישן, מ'איז געקומען מיט אלע קינדער די קראנקע, איז בקיצור דאס איז געשען דא, איז געקומען די ווערטהיימערס מיט די שמערטהיימערס און מ'האט געזען ס'איז דא דא געלט האט מען געעפנט, אהרן האט עס קודם אוועקגעגעבן ווייל ער האט געמיינט אז ס'וועט נישט ברענגען קיין געלט, המפ, און נאכדעם מען דערויף א לעבן אויכעט, וויפיל די קראנקע קריגט דערפון? איין פראצענט? צוויי פראצענט? גארנישט! ס'איז דען געמאכט מען זאל העלפן קראנקע? ס'איז דען געמאכט אזוי ווי דא די מדינה? זיי מוזן העלפן די קראנקע, ווייל ווען נישט דארפן זיי באצאלן פון זייער טאש, ווייל זיי זענען די ביטוח לאומי. אבער די רבי זכרונו לברכה געווען די גרעסטער מענטש ער האט געטון דאס מערסטע פאר אידן, יו וואנא נאו סאמטינג? ער געווען די גרעסטער פירוד הלבבות דער גאנצער חרבן איז נאר וועגן אים. ווייל ער האט אונז אויסגעלערנט דו ביסט א סאקמער איך בין א בעלזער גיי אין דר'ערד וואס האט ער אונז אויסגעלערנט? ער האט אונז נישט אויסגעלערנט איין טראפ יראת שמים איין טראפ אהבת השם און איין טראפ יראת השם און אוודאי נישט אהבת חברים ער איז געווען דער מהיפך להיפך פון די זאכן פארשטייסטו קומען זיי אלס אן די רבי מיט זכרונו מיט לברכה לברכה לסרוכה משוגע מטורף מען האט ארויפגעלייגט אויף דעם איד אז דער איד האט יעדע זאך אלעס האט ער געטוהן לשם שמים און אלעס האט ער געטוהן פאר אידישקייט. איף יו טעיק ע לוק עט איט זעהט מען ער האט גארנישט געטוהן. שוין מען האט שוין געעפענט קרית יואל ער האט געזאגט ער וועט נישט אויף יענע וועלט וועט ער נישט האבן קיין מנוחה ביז ער וועט נישט עפענען א שטעטל ער האט אויסגעפאמפט ביי די גרויסע גבירים גרויס געלט און נאכדעם האט מען אנגעהויבן צו מאכן א ביזנעס דערפון היינט איז עס די גרעסטע ביזנעס וואס איז דא ווי נאך דא אזא גוטע ביזנעס ווי דאס די גרעסטע ביזנעס מיליאנען דרייען זיך די עשירים מאכן ביליאנס אוו דאלערס און דער עולם איז אנגעקאקט און אנגעשטינקען. אפילו ווען יא, פארשטייסט אז וואס אלעס אנגייט דער איד האט געטוהן עס פאר זיין געזונט, אחוץ שרייבן א ויואל משה וואס האט אומגליקליך געמאכט אלע אידן אין דער וועלט מיט דעם, אחוץ דעם האט ער גארנישט געטוהן. עקזעפט שיינע שלש סעודות תורה וואס דאס איז געווען די בעסטע אינדזשוימענט פאר קינדער, מען פלעגט דארט אריינכאפן קינדער, מען האט זיי אויסגעפאמפט און אויסגעלעקט און אראפגעצויגן די הויזן, און נאכדעם איז געקומען חזקל שמס, ס'איז נאך דער פריעריגער שמס, איז ער געקומען און מען האט געמאכט מיט א פלעשלייט, מען האט זיך צוטיילט, עס האט קיינעם גארנישט געפעלט. קיינמאל. מענטשן האבן געזאגט אז חזקל שמס איז געשטארבן. די חזירים האבן אים גערוידעפט. איך זאג פארקערט. ער האט די חזירים געלאזט טון וואס זיי ווילן, האט דער אייבישטער צוגעפירט אז מען זאל אים הרג'נען. ער האט געדארפט זיין פאראנטווארטליך אויף דעם וואס מען האט אים באצאלט געלט. הי דידנט דו איט. וויי? הי וואז א סקערי קעט. אבער סאטמארער רב האט אלעס געטון. כ'האב געזאגט דעם אמת. איך בין נישט קיין חסיד פון מדינת ישראל. פאר מיר זענען זיי גארנישט ווערט. נאר עס קוקן וואס די מדינה האט געטון און וואס סאטמאר האט געטון עסטו זען א געוואלדיגן חילוק. איך גיי דא ארום, איך האלט אין איין זאגן מען דארף האבן העלפ פאר די קינדער, און זיי געבן, זיי העוו נאו טשויס, זיי זענען א מדינה, זיי געבן, און וואס האט סאטמארער רב געטון? די גרויסע גבירים האבן אויסגעקויפט די הייזער אין ווילימסבורג, מ'האט ארויסגעשטעלט צעטלעך אז מ'טאר נישט קויפן נאר אין דעם תחום, שקצים וואס איר זענט, פארוואס זאל יענער נישט קויפן, יענער מיז זיין דיין בהמה? און אז זיי גייען נישט אויף סאטמאר, לאמיר זאגן ווען סאטמאר רב'ס שיף וואלט ווען געלאנדעט אין פלארידע און נישט אין ניו יארק וואלט מען נישט געוויסט אין ניו יארק דעם נאמען אפילו, און קיינער נישט געקומען דא ווייל סאטמארער רב האט דא געוואוינט. כ'בין געקומען דא, ס'איז געווען א אידישע שטאט שוין הונדערט יאר נאך פאר סאטמארער רב איז געבוירן. און איך בין זייער צעבראכן, איך גיי דא ארום פון איין פלאץ צום צווייטן, איך גיי ארום מיט די הויפט סייקאלעדזשיסט און סייקייעטריסטס, און איך וויל אייך זאגן דעם אמת, זיי שטעלן זיך אהער זייער שיין, איי ס'איז נאך דא חזירים? טראגטס זיי אין דזשעיל, ווייל דאס איז נישט א. פראבלעם אין די מדינה, דאס איז א פראבלעם אין די חברה וואס מען האט נישט גענוג אפגעשניטן די ווירשטל ווען מען האט זיי געמאלעט, מען האט נישט גענוג אפגעשניטן, מען האט געדארפט אפשניידן די גאנצע זאך מיט די ביצים און עס ווארפן פאר די דאגיס, אזאלעכע שקצים וואס איז דא דא. די מקווה'ס זענען אויך זייער שיין געסעטעלט, אין אמעריקע אויכעט אבער דא אויכעט, זייער שיין. רבנים זענען היינט שטאלץ אז זיי האבן א כשר'ע מקווה אין א קלין מקווה אן קיין זנות כ'האב ענק שוין לאנג געזאגט. ווען איינער פישט אריין זאמען אין די מקווה קלעבט עס אויף אים, ס'קלעבט אויף זיינע האר, ס'קלעבט איבעראל ווי ער האט האר קלעבט עס אויף אים. און וואס געשעט עט די ענד? קומט א צווייטער און טובלט זיך אין דעם וואסער ער גייט אהיים און וואוינט מיט זיין ווייב פרייטאג צונאכטס און העלפט פון זיין באדי איז פול מיט דעם זאמען. עטס זאלטס וויסן ס'איז נישט דא אויף די וועלט נאך אזא שטארקע סובסטענס ווי זאמען. ס'איז אנבעליוועבל. ס'איז אזא שטארקע סובסטענס ס'קען זיך האלטן כ'ווייס נישט ווי לאנג. און אויסער דעם וואס ער קען זיך האלטן איך ווייס נישט ווי לאנג, דריי טאג על כל פנים לויט די גמרא, און אויסער דעם קען מען פון דעם מזריע זיין צען פרויען, דאס איז עס. שיין האט יעצט מען האט געטראפן אז זיי האבן טויזענטע פרויען'ס די ען עי. לעיזער קעסטנבוים האט א אזא רופא חולה. דאס איז אלץ פאר זנות און פאר גניבה און מען זאל שטודירן אויף אונז, און דער רשע כאפט נישט אז ווען היטלער העט קומען אין אמעריקע און העט אונז אלע ארויספירן לשחיטה העט ער אויך זיין פון די כאטשיג ער האט פארקויפט כלל ישראל אלע יארן. די וועלט פרעגט א קשיא יעדער. גוי, אינדערהיים א פרץ האט געהאט א מאשקע וואס ער האט פארלאזט זיך זיין לעבן אויף אים, נו, איז נאך די מלחמה, עס הייסט אבער ביי די מלחמה, פאר די מלחמה, האט זיך געדארפט זען צוואנציג פראצענט אידן מאשקעס וואס האבן געראטעוועט דעם פרץ אלע יארן, ווי זענען זיי? נו, דער גוי האט געזאגט סקרו יו אלל, גיי מיט יעדן, און דאס וואס אונז כאפט מען נישט, אונז זעמער מיטן תחת אין דר'ערד, אונז זעמער אידן און אונז לייד מיר אין גלות, און ווי לאנג א איד פארקויפט נישט א צווייטן איז ער אקעי, און וואנס יו סטארט סעלינג אדער דזשוס גייט ער אליינס נאכדעם אין דר'ערד. דער רבי האט אזויפיל געטון און אין לאגער און ער, ער איז אוועק געלאפן ווי א דאגי מען זאל אים נישט כאפן, ער האט זיך אויספארקויפט ביי די דייטשן, קאסטנער האט אים ארויס גענומען, אים מיט די רעבעצן מיט יאסל אשכנזי'ס, ער איז אוועק ווי א דאגי, ווער איז געבליבן? קלויזענבורגער רב, קלויזענבורגער רב איז ארום געפארן פון לאגער צו לאגער און געזאגט אידן האלטס ענק, ער דער רבי איז אנטלאפן, ער וואלט געווען ירושלימער רב האט ער געוואלט ווערן, ירושלים האט מען געזאגט די קענסט נישט גענוג לערנען פאר אונז. גיי צוריק און זעץ דיך לערנען. מאכט א גאנצע גאט פון דעם איד, דער איד איז געווען פאר זיינע שיטות, און די שיטה איז געווען געבויעט אויף זיינע פאנטאזיעס, און ס'איז געווען געבויעט וואס די רעבעצן האט אים משוגע געמאכט. כ'האב געוואלט זאגן איך בין היינט ווידער דורך אין ירושלים, איז דא דא די כוליגאנעס וואס זיי מאכן געלט צו שטערן מענטשן, ס'דא סטארס, קיינער פארקויפט נישט דא קיין טמא'נע כלים, יעדער וואטשט וואס זיי טוען, זיי ווייסן אז זיי פארלירן די לייסענס, די רבנים וועט ארויפשטעלן צעטלעך, שוין, איז דא אבער די חברה וואס זיי לויפן און זיי רעדן און רעדן און רעדן, איך בין דארט נאכגעגאנגען, איך האב דאך יא א טמא'נע קהלה, און און זיי נעמען זיך שרייען, נע, די טמא'נע קהלה. איך בלייב זיי נישט שולדיג, שטעל איך מיך אפ און איך דריי מיך אויס, און איך זאג לאנג ביפאר ס'איז געווען א טמא'נע קהלה, האט מען שוין מטמא געווען אלע יונגעלעך אין די מקווה, לאנג ביפאר די טמא'נע קהלה האט שוין נישט געטון קיין היזק פאר די קינדער זענען שוין געווען לאנג אראפ פון דרך, הער איך ווי איינער שרייט אתה צודק אתה צודק אתה צודק, אוודאי בין איך צודק, יעצט וויל איך ענק פארציילן א מעשה וואס דא האט זיך אפגעשפילט יעצט אין ירושלים, ווייל מען האט דאך נישט קיין טמא'נע קהלה, פארשטייסט, די לגיונות ארבעטן נאך דא ריזיג. אלעס זייער גוט. סא דא זעהט מען עטס זעהט זיך נישט עטס הערטס ווי ס'דא דא א אינגערמאן ער איז נישט צו אלט זעהט נאך צו זיין זייער אינג מ'האט אים געכאפט ער האט נאך א שיינע שווארצע בארד און דער חזר האט זיך געשריבן מיט א פאליס לעדי ער האט נישט געוויסט ער האט געמיינט זי איז דרײַצן יעריגע און האט זיך מיט איר געשריבן און זיי האבן געמאכט א זמן און מ'גייט מאכן טו די זאך סא יעצט די פאליס זאגן זייער מיינונג וואס דא טוט זיך.

שפוגעים בנפש של הילדים האלה וגורמים להם נזק לכל החיים. דא האט מען אויך געזעהן ווי דאס מיידל זי האט געשפילט, זי איז א פאליס לעדי, זי האט געשפילט מיט אים די געים, זי וויל זיך מיט אים טרעפן, זיי האבן זיך געטראפן, זי האט באקומען דאך א מעדאל, זי טוט א פערפעקט דזשאב אז זי האט מציל געווען לעבן פון מענטשן שרייען זיי די פאליס. יעצט אז ס'איז דא אזא מין זאך אז מ'האט געכאפט א אינגערמאן, נישט נאר אים אליינס, מ'האט געכאפט נאך פֿופֿצן, פֿערצן האט מען שוין איינגעזעצט. קוק ס'איז דא זעכצן ווייל דא וויל איך פרעגן א שאלה, איך וויל באמת פארשטיין, עטס שעמטס ענק נישט אין ענקער טיפן הארץ, עטס לויפטס נאך נאך די פאליס און מ'שרייט, האסט פריער געהערט אין די בעקגראונד ווי מ'שרייט און אלעס, קרעזי אינגאנצן אנשטאט זיך באהאלטן אין א מויזן לאך. אויף די וועבסייט המחדש איז געשטאנען טאקע אזוי, אבער דארט אויף די קורצע נייעס איז געשטאנען אז המשטרה פשטה לפנות בוקר על שכונת מאה שערים, אז די משטרה האט זיך דארטן צוגעלאזט אויף מאה שערים בירושלים, מבוקשים די וואס מ'זוכט לחקירה נעצרי בעקבות חשד להלבנת הון, מ'רעדט דא פון כשר'ן געלט. געלט. איז פאר די הייליגע טאר מען דאך נישט זאגן ניבול פה, זאגט מען ס'איז געווען געלט. פאר דאס האט סאקמער קאקמער אונז אזוי אויסגעלערנט, אבער דער עולם קויפט נישט די בולשיט ענימאר, יו גאנע ביהעיוו איז גוד און ווען נישט טויג נישט. פֿערצן האט מען היינט איינגעזעצט און צוויי דארף מען נאך כאפן. און זיי טענה'ן אז זיי נעמען צו די תמימות פון די קינדערלעך. און זענען גורם אזא מין קראנקייט וואס עס האט נישט קיין רפואה, דער סוף איז אז די קינדערלעך ווערן נעבעך פארלוירן. הערטס א משוגעת. מ'האט געכאפט א אינגערמאן, וואס ווילסטו? וואט דע העל אר יו ברעגינג עבאוט? שוין, שלאגן זיך מיט די פאליס. פאליס זענען אבער קלוגער פון זיי. וואס זיי האבן געטון איז, פאליס האט געמאכט א גוטע זאך, זיי האבן צוזאמגעבינדן זיין הענט איין הענט פון א פאליס און איין הענט פון אים און זיי האבן אים באגלייט דעם גאנצן וועג און זיי האבן אים געוויזן קום וועסטו גיין שטאטס מען זאל זיך באהאלטן אין א מויזן לאך נעמען זיי זיך אונז נאך שרייען. זעסט יעצט נעבעך זיין ווייב ווארט ער זאל אהיים קומען היינט מען לאזט אים דאך נאך נישט ארויס הא נעבעך די קינדערלעך ווארטן וואס גייסטו פאר זיי אלע ענטפערן וואס איז געשעהן מען האט דיך חושד געווען אז דא דא טוט זיך נעבעך זעמער אונז אויף צרות. דער נביא זאגט מה אעידך מה אדמה לך הבת ירושלים, מה אשוה לך ואנחמך, בתולת בת ציון כי גדול כים שברך, מי ירפא לך, די בת ירושלים, די פאליס לעידי זי איז די בת ירושלים, יא זי איז גוט, זי איז עקסעלענט. ברוך השם ס'איז שוין דורך די תענית, כ'רעד אביסל שווער, כ'האף אבער מ'פארשטייט מיך. ס'איז געווען א שווערע תענית, אזא תענית איז געווען אז ממש כ'האב נישט געקענט דורכטראגן דעם תענית. ס'איז געווען דא פינף און ניינציג דעגריס אין ארץ ישראל, און ס'איז געווען אויכעט מורא'דיג מורא'דיג הייס די יומיד, און כ'האב געמוזט גיין אינעם תענית ערלעדיגן אז מ'זאל קענען ארויספארן. מארגן, מאנטיג, האט מען געמוזט גיין נעמען אזא, דא שטופט מען אריין אין די נאז אזא וואטע, ווער ווייסט וואס דאס איז, ס'איז אלץ אביסעל מאכן געלט ערגעץ, עניוועי, איז וויל איך ענק נאר זאגן, ס'איז געווען מורא'דיג שווער, איך זאג ענק די אמת, כ'האב אסאך מאל געפילט איך האלט עס נישט אויס, נאר. די נאכט פארדעם בין איך אויפגעווען א גאנצע נאכט, האב איך געוויסט אז דאס קומט פון נישט שלאפן, מ'איז געווען ביי די כותל, מען האט דארט געזאגט איכה און נאך איכה, איר הערט? און געזאגט מיט אזא ספעציעלן שיינעם ניגון, איך געדענק עס פון פאראיאר אויך, נאכדעם האבן זיך אויפגעשטעלט אפאר הונדערט מענטשן, אפשר מער אפשר טויזנט,

בביאת המשיח, ס'איז אזוי שיין געווען, איך זאג ענק, כ'האב דעמאלטס איז מיר בייגעפאלן, דער הייליגער רבי דער סאטמאר רב איז געגאנגען אויף תנא רבי עקיבא'ס ציון, האט דער רבי געזאגט, מ'האט אים מגלה געווען יעצט פון הימל, כאטש ס'איז נישט געווען דעם רבינ'ס שפראך אזוי צו רעדן סודות, ווייל דער אמת, רבי עקיבא האט זיך דאך טועה געווען, א ביטערן טעות, ער האט דאך געמיינט אז דער אמת'ער משיח איז בן כוזיבא. און דורך דעם זענען געהארגעט געווארן זייער אסאך מענטשן, האט דער רבי געזאגט, מען האט מיר דא ביים הייליגן תנא רבי עקיבא'ס ציון מגלה געווען דעם סוד פארוואס ער האט זיך געמוזט טועה זיין, אזוי האט דער רבי געזאגט, מען זעט עס אין זיינע ספרים, ער האט נישט געזאגט דעם סוד, איר ווייסט, כ'האב אמאל געהערט דער קלויזנבורגער רב האט פארגעלערנט, ס'איז געווען פיורים, ער איז געווען בגילופין, האט ער געזאגט אזוי, איך גיי ענק אויסזאגן פירוש רמז דרוש סוד, האט ער אנגעהויבן אזוי. אין צדין דגים מן הביברין ביום טוב האט ער אנגעהויבן אזוי, אין צדין דגים, מען טאר נישט כאפן פיש, נו, וויאזוי האט מען דעמאלטס פיש? אז מען טאר נישט כאפן פיש קען מען דאך נישט עסן קיין פיש, שטייט דאך מען זאל עסן פיש לכבוד שבת, זאגט ער ניין קוק ווייטער, דאס איז על פי פירוש, על פי פירוש שטייט ווייטער, מן הביברין, פון ביברין טאר מען נישט כאפן. און פון ווי זאלסטו כאפן? אז מען טאר נישט כאפן מיט די ביברין פון ווי ווילסטו כאפן? זאגט די משנה ווייטער ביום טוב, סתם אזוי מעג מען? דאס איז געווען פירוש, נאכדעם האט ער געזאגט רמז, האט ער געמאכט מיט די פינגער אזוי אז מען טאר נישט ווארפן כאפן פיש, און נאכדעם האט ער געמאכט דרוש, האט ער געמאכט מיט די הענט און מיט די פיס און געטון און געדרייט נישט געזאגט קיין ווארט, און נאכדעם האט ער געזאגט סוד, האט ער געזאגט יעצט גיי איך זאגן סוד, שטילערהייט, און מען האט נישט געהערט קיין ווארט פון אים, עניוועי, למעשה. האט דער רבי געזאגט, מען האט מיר דעמאלטס מגלה געווען פון הימל, איך וויל זאגן, איך בין דאך נישט קיין רבי, קיין סאטמארער בין איך זיכער נישט, געווען ביים כותל, מען האט אזוי ווארעם געטאנצט, דער אייבערשטער האט מיר מגלה געווען דעם סוד פארוואס ער ברענגט נישט משיח'ן, און איך גיי עס שערן מיט ענק, איך שעם מיך ענק עס נישט צו זאגן, אויב ס'געפעלט ענק נישט, זאגטס יו רידזשעקטעד. איך האב ענק פארציילט, אמאל איז בעלזער רב אוועק פון טיש פרייטאג צו נאכטס אהיים געגאנגען, האט ער געהערט ווי אין בית מדרש זאגט איינער, פרעגט די גמרא. און ענטפערט די גמרא ס'געווען דריי פארטאגס. פרעגט ער איינעם ווער איז דאס? זאגט מען דאס איז דער און דער, ער איז א סאלדאט, ער האט באקומען אויף א וואך צו אויף אפאר טעג ארלויב האט עס געהייסן מען קען אהיים גיין, און ער זיצט אין בית מדרש א גאנצע נאכט און האקט שטיקער, דער בעלזער רב האט אנגעהויבן צו וויינען, יעצט פארשטייסטו שוין פארוואס דער אייבערשטער ברענגט נישט משיח'ן? וועגן דעם איד. דער עולם האט אנגעקוקט קרום, פארקערט ער זיצט דאך און לערנט, זאגט ער ניין דו פארשטייסט נישט וואס איך זאג, דער הייליגער באשעפער ברענגט נישט משיח'ן ווייל ער העט קיינמאל נישט האבן אזאלכע גוטע צייטן ווי יעצט אין גלות, אין דעם גרעסטן חושך זענען אידן, אלץ מיטן אייבערשטן, פאלן ארויס אפאר, אבער די רוב אלגעמיין, רוב מנין און רוב בנין, ווילן טון גוטס פארן אייבערשטן, און זיי מיינען דעם אייבערשטן. און במילא האט דער אייבערשטער הנאה דערפון, איי דו האסט דיינע פראבלעמען וועגן דעם און וועגן יענעם ווילסטו משיח זאל קומען, דער אייבערשטער זאגט איך האב אויך מיינע פראבלעמען, איך דארף אויך האבן פון וואס צו לעבן, איז במילא האט מיר דער אייבערשטער מגלה געווען א סוד אז דאס וואס ער ברענגט נישט משיח'ן, דאס איז זייער פשוט, עטס ווייסט פארוואס? ער העט קיינמאל נישט האבן אזא הנאה פון די וועלט וויפיל ער האט יעצט אין די זמן הגלות, ער קען נישט האבן מער אזא גרויס הנאה, מען לייגט מיר אלעס אוועק, אלעס טוט מען פארן אייבערשטנ'ס וועגן, איז במילא האלט ער זיך נישט ווי בעסער אונז זעמער, אלץ לענגער וועט עס דויערן משיח זאל קומען, ווייל אין דעם ליגט א סוד אז דער אייבערשטער אליינס כביכול אינדזשויט די פעקט וואס אידישע קינדער טוען פאר זיין הייליגן נאמען און זענען זיך מוסר נפש, ווייל די מלאכים האבן דאך געשריגן מה אנוש כי תזכרנו. האט דער אייבערשטער געזאגט די וואס, אז פון א שטיק ערד העט מען פארשטיין געטליכקייט, א שטיק ערד, דו ווייסט א שטיק ערד א חומר פארשטייט מער געטליכקייט ווי איך ווייס ווי אפשר ווי מלאכים אויכעט, ווייל שטעל דיך פאר א שטיק ערד הייבט אן זיך מוסר נפש צו זיין פארן אייבערשטן, ווייסט וואסארא כבוד דאס איז, און קען דער מלאך געזאגט מה אנוש כי תזכרנו, דער אייבערשטער זארגט זיך נישט איך ווייס וואס. כ'האב אזוי אנגעהויבן צו וויינען נאך דעם גילוי וואס דער אייבערשטער האט מיר מגלה געווען ביי די כותל אז אמת טאקע עס גייט אונז שווער אונז וויל מיר טאקע דעם גואל צדק אבער איין זאך דער אייבערשטער האט הנאה דערפון און ס'מאכט אים א נחת רוח און ער זאל געזונטערהייט האלטן די וועלט ווי לאנג ער וויל אן די משיח'ן און ווען ער נאכדעם ער'ט שוין ברענגען די משיח'ן זאל עס שוין זיין א גאולת עולם דאס איז מיר בייגעפאלן ביים כותל כ'האב אזוי געוויינט די חברה האבן דאך אזוי געזינגען כ'האב פשוט צוגעקוקט. ס'איז נישט דא סאטמאר, וויזשניץ, באבוב, פאפא, גארנישט, ס'איז געווען א איד און איינער האט זיך ארום געהאקט מיטן אנדערן און מ'האט געטאנצט א גרויסע רינג אזוי גרויס ווי די כותל איז און יעדער האט געזינגען רחם בחסדך על עמך.

הע, קוק א קרוץ מחומר, א שטיק ערד און ליים, וואס די מלאכים לאכן פון אונז. כעת יאמר ליעקב מה פעל, כעת, ס'וועט קומען אמאל א צייט ווען די מלאכים וועלן פרעגן די אידן, וואס טוט יעצט דער אייבערשטער? אונז קען מען נישט זען ווי עטס קענט זען. שוין, זאל דער אייבערשטער זאל העלפן אז אונז זאל מען נאר נישט זינקען צופיל, אביסל מעג מען זינקען, מיר דאך אין א גלות, אבער נישט צופיל, מען זאל זיך געבן א דערוועק, עס קומט יעצט, יעצט הייבט שוין אן, דער הייליגער דברי חיים פלעגט זאגן אז מען רוקט שוין די בענקלעך פון הימל. אין הימל רוקט מען שוין די בענקלעך, דער אייבערשטער גייט זיך זעצן צוריק אויפן כסא המשפט, און מען דארף אים בעטן ס'זאל זיין א גוט יאר, ס'איז נאך זייער גרויסע צרות דא אויף די וועלט, אמעריקע איז אינמיטן א פעסטע מלחמה מיט אפאר לענדער קעגן טשיינע, און נאכדעם טוט זיך נאך אסאך קראנקהייטן, ס'איז נאך דא פלעצער ווי דער קאוויד איז נאך נישט אוועק, ס'איז דא ווי ס'הער קומט ערשט יעצט, די טשייניז האלטן איין צולייגן נאך סם המוות ווייל זיי האבן מורא זיי שטייען זייער ביים פארלירן, זיי האבן יעצט ארויסגעגעבן א ערעפלאן מיט א שיף. און די נעיווי האט עס באוואונדערט. ס'איז אזא דזשאוק. קיצער, אן אמעריקאנער פליגער איז נאכגעלאפן יענעם פליגער. זאגט ער, איטס א דזשאוק. איטס נאט איווען א ריעל פלייט. איטס נאט איווען א ריעל פיוסעלאדזש. ער האט אנגעהויבן צו לאכן. דאס איז טשיינע. טשיינע קען זאגן ליגנט און בלאף. וועגן דעם זאג איך, סאטמאר, זייער ניקנעים איז טשיינע. זיי קענען זאגן אזויפיל בלאף. דער רבי האט געזאגט. דער רבי. דער רבי שטייט אין די. תורה, ויואל משה, איין שטיק בלאף אזוי ווי טשיינע זיי ברענגט א פליגער וואס ס'ארבעט אפילו נישט, ס'נאר געמאכט פאר די שאו, און אמעריקע זאל מורא האבן, אבער איין מעלה האט אמעריקע, אמעריקע האט נישט קיין מורא, אמעריקע האט אהין געטראגן הונדערט טויזענט סאלדאטן און ער איז גרייט צו טראגן נאך הונדערט און נאך הונדערט, נאר ער זאגט ס'פעלט נישט אויס. ער האט אזאלכע אינטערעסאנטע געווער, יעצט ארויסגעגעבן היינט נאך א משונה'דיגן געווער, ס'איז א פליגער, איך קען מיך אפילו נישט אויס, עניוועי, דער אייבערשטער דארף אבער אונז העלפן אז ער זאל האלטן די רעכטע האנט, יעצט ס'איז געווען אין פלארידע א בילדינג וואס איז איינגעפאלן, יעצט איז שוין דא נאך א בילדינג, און אין דזשערמעני, אין דייטשלאנד, זאגן זיי אז זיי האבן קיינמאל נישט געהאט, שוין זייט פינף הונדערט יאר, אז ס'זאל זיין אזאלכע פלאדס, זיי האבן אזאנס נאכנישט געזען, ס'איז דא עפעס הונדערט טויטע זיכער דא און ווער ווייסט וויפיל נאך. אונז האבן עס נאכנישט געזען, דער אייבערשטער פירט זיין וועלט, ער וויל אז דער עולם זאל אנהייבן אמת'דיג תשובה צו טון. סאו איך האף אז יעדער האט געפאסט, און איך האף אז דו האסט גוט געפאסט, און איך האף אז די אלע מענטשן קומען מיר זאגן אין די גאס, ר' נחום איך האב געהערט אייער האטליין, איך האב נישט געקענט פאסטן, איך האב געוויסט איך טאר נישט, די דאקטער האט מיר געזאגט איך טאר נישט, זאג איך נו האסטו דאך גוט געטון, האסט נישט געהערט מיין האטליין, האסט געהערט דעם דבר השם, פארשטייסט? דער רב האט מורא צו זאגן דעם דבר השם, ווייל מ'וועט אים רודפ'ן, מ'וועט זאגן ער איז א קל, און ממילא פאלט עס אויף מיר. איך האב נישט קיין מורא צו זאגן מיט א קול כ'האב ענק אלע טיף טייער אין דר'ערד זעט ס'האט אויפגעטוהן מיט די דורות וואס אונזערע דורות זענען זיי נישט ווערט א שפיי אפילו צוגעלאזט אלע חאזעריי מ'האט געברענגט משוגעים פון ענגלאנד יצחק לבנה שטערן ער זאל פירן אונזער אידישקייט און נאך אזאלכע משוגעים און וואס האמער געהאט פון דעם אלעם האמער גארנישט געהאט מ'האט אקאמפלישט אז יצחק לבנה שטערן האט זיך געמאכט א גוטע ביזנעס און ער גייט נאך גרויס געלט ווייל ער איז דער פארטרעטער אין קלאמפערשטן פונעם רעבינס פוילע שיטה, נישט אז דער רבי איז געווען פוילע שיטה, נאר זיי זייער משוגענע קאפ איז איין שטיק פוילע שיטה די גאנצע, זיי מעגן פירן דעם רעבינס א זאך, משוגע מטורף כי לעולם חסדו, און דאס איז עס, אונז גיימער זיך נישט לאזן פון זיי, און אפילו נישט פון סאטמאר און פון די ארוינים מיט די זאלוינים, זיי ווילן אונז איינרעדן אז דאס וואס דארט ווי זיי קריגן אסאך געלט דאס אלע שייגעץ שטיק מעג מען לערנען מיט די קינדער. און איך זאג ענק מען טאר נישט, איך האלט אין איין ליינען וועגן דעם, ס'איז עז דעינדזשערעס עז איט קוד בי, בכלל די דין איז אז ספר תורה שכתבו מין טאר מען נישט ליינען דערין מען דארף עס פארברענען, איך זאל ענק פרעגן א שאלה, א מין האט געשריבן די זעלבע ווערטער בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, וואס איז אזוי שלעכט אז מען טאר נישט ליינען דערין, דארט שטייט גארנישט קיין ווארט וואס מען טאר נישט הערן, ס'שטייט דער זעלבער בראשית וואס דו האסט אין דיין חומש. תירוץ איז אז ס'איז דא אזא מין זאך ווי כח הפועל בנפעל, די מינות וכפירה, דער וואס האט עס געשריבן איז געווען פול פון מינות וכפירה, און אז ער האט דאס געשריבן מיט אזא שמוציגקייט איז ליגט אלע זיינע שמוץ אין די זאך. און מ'דערציילט א מעשה אז דער בעל שם טוב הקדוש האט געזאגט. אז ווען ער האט געזען א כלי א טיש האט ער געוויסט אלע מחשבות וואס דער טישלער האט געהאט, איז די זעלבע איז ביי אונז אויכעט, אונז ווייס מיר טאקע נישט וואסערע א מינות וכפירה יענער מענטש האט געהאט וואס האט עס געשריבן א ספר תורה שכתבו מין, אבער דאס ווייס מיר אונז אז ס'ליגט. זייער נישט קיין גוטע סחורה אריינגעלייגט, און מען דארף זיך מרחק זיין ווי ווייט מען קען נאר, און עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין אז דער אייבערשטער איז באלעבאס, נישט עטס, סאקמער קאקמער יאקמער שמאקמער איז גארנישט, זיי האבן זיך ארויפגעזעצט מיט כח אויפן רעבינ'ס בענקל, ברוך השם איך הער מענטשן קאלן מיך אפ אז זייט דו האקסט אזוי האט מען שוין געמאכט אייגענע תלמוד תורה'לעך. דער וועט אויך אמאל זיין גרויס. ווי שטייט אז סאטמאר רב מוז פירן אלעס? דעטס איט. כ'האב הנאה. אבער דו זאלסט געדענקען איין זאך, טאר זיך נישט לאזן און מען טאר נישט קיין מורא האבן. איינער האט מיך אפגעקאלט, דער וואס ער פירט אזא תלמוד תורה'לע, זאגט ער ער ווייסט ר' נחום, פון וואו האב איך גענומען דעם קוראזש זיך צו שלאגן מיט די גאנצע שטאט? איך שלאג מיך דאך מיט די גאנצע שטאט. פרעג איך אים פון וואו האסטו גענומען דעם קוראזש? זאגט ער פון דיר. איך זע דו ביסט נישט מיד געווארן מיט דיין משכב זכר פייט, און איך זע אז דו ביסט זייער ווייט אנגעקומען, אונז גלייבן נאך היינט נישט וואס דו האסט אקאמפלישט, דאזענט איווען מעיק סענס, איט דאזענט מעיק סענס פארוואס מ'האט דיך גערודפ'ט, וואס האסטו געטוהן? האסט בסך הכל געזאגט דעם דבר השם, זאג איך נאר דאס איז ארגענייזד קריים, מ'נעמט א גרויסן דאס און מ'פירט אן א גאנצע זאך און יעדער מוז מיטהאלטן און ווער ס'האלט נישט מיט ווארפט מען ארויס, היינט ווארפט מען נישט אונז גיימיר זיי אלע ארויסטראגן, פראגרעמס האב איך שוין צוגענומען פון זיי זייער אסאך, זיי ווייסן עס. אז זיי קענען גארנישט טון ווייל איך לאך זיי אין פנים, זיי רופן מיך מוסר, זאג איך דאס איז ביי מיר א טייטל, סאו וואס קענען זיי טון? פאר איך טענה אז זיי לערנען נישט, פעלטשעווען, און נישט וואס ס'באדערט מיך די גוי'אישע געלט, נאר כ'וויל ענק אויסלערנען איין זאך, אז עטס נישט באלעבאס אויף אונזערע קינדער און עטס דארפטס ענק רעכענען מיט אונז, און אז עטס רעכנטס ענק נישט מיט אונז, רעכנט מען זיך אונז נישט מיט ענק, ענד יו שוד אלוועיס רימעמבער, איטס א טו וועי סטריט. אמאל בין איך אריין צום רעבען און דער רבי געזאגט מזאל נישט זירן אן בעפאר א מאשין מיט ווייל בלתי סיגוו דאס איז דאך אזוי פול אוו שיט דאס אלעס מיר האט די צייט איך ווייס פון א מעשה עס איז געווען איינער איך מיין ער איז שוין געשטארבן יעצט אין קאוויד איז ער נעבעך אוועק איז געווען א תלמיד ביי אונז אין ישיבה אן עלטער געווען און עס איז געווען א מחיה מיט אים ער איז געווען א וואויל יונגעל און איינמאל האט ער דערלאנגט א פראסק פאר נתן יאסל האט יאסל געוויסט אז דאס איז די ענדע פון אים געלאפן שנעל אויף בעל הארבאר אריין צום רעבען אזוי האט ער געזאגט דער ליגענער דער רבי האט געזאגט אז דער האט נישט קיין דריסת הרגל אין די ישיבה, און יענער איז אבער געווען אן עושר'ס א נעפיו, דער עושר האט געהאט אסאך געלט און האט געגעבן געלט פאר סאטמאר, און איז ער אריין צו די רעבעצין און געפרעגט וואס איז געשעהן דא, זאגט די רעבעצין אז יאסל איז בכלל נישט דא געווען אויף די גאנצע וואך אפילו נישט איך לאז אים נישט אריין, מ'דארף היטן דעם רעבינ'ס געזונט, דאס איז סאטמאר, א שטיק FOS, דאס מיינט אויף ענגליש פול אוו שיט, אלעס וואס מ'פארקויפט אין רעבינ'ס נאמען די זעלבע, חוץ אויב וואס ער האט אונטערגעשריבן ויואל משה און על הגאולה ועל התמורה אדער די אדער קונטרס שלש תשובות דאס איבריגע איז אלעס געווען ליגנט לגיונות במילא אונז גיי מיר דאס אונטערברענגען ווייל די זאך האבן שוין אונטער געברענגט זיי זאגן מיר אלע אליינס האסט אזוי גערעדט אויפן רעבן דער עולם איז געווען גערעגט נאר מ'האט עס איינמאל מסביר געווען איך רעד נישט אויפן רעבן איך רעד אויף די שיטה וואס דער עולם האט אריין גערעדט אינעם רעבן דאס בין איך מיך שוין מחיוב צו ליידן עניוועי. לאמיר האפן ס'וועט שוין קומען בעסערע צייטן און מען האט געפאסט און דער אייבערשטער זאל אננעמען אונזער פאסטן און ער זאל אונז שוין שיקן דעם גואל צדק און אויב ער האט הנאה אז אונז שלאגן מיר זיך פאר אידישקייט זאל ער אים נאך מער שיקן, ס'איז זיין פריווילידזש. עניוועי, האטס אלע א גוט געבענטשט יאר און א פרייליך יאר און יעצט דארף מען שוין אנהייבן צו טראכטן ערנסט וועגן דעם יום הדין. האב איך געוואלט זאגן די וואך איז געשען א מעשה וואס איז ראה מעשה ונזכר הלכה, איך ווייס דא אין ארץ ישראל איז דא. אזעלכע קליינע מיני סקול באסעס, ס'האט זייער א הויעכע נאז, און ס'קען חלילה איבערפארן א קינד און מ'זעהט נישט. וואס איז געווען איז אזוי, בערך צוועלף אזייגער ערב תשעה באב פיקט מען אויף די קינדער, און איך בין איינגעשטאנען קעגן איבער באבובער ישיבה, באבובער תלמוד תורה, און איך האב אריבער געוואקט די סטריט, און א קינד האט געוואקט צווישן דעם באס, פאר די נאז, און צווישן, כ'מיין עס איז געווען א קאר, ניין ס'איז נישט געווען קיין. קאר. בקיצור וואס איז געווען איז אז די דרייווער האט דאס יונגעלע נישט געזען און האט זיך גענומען פארן און ער איז אריינגעפארן אין מיר אויך, נישט אריינגעפארן אריינגעפארן נאר איט שאוס דעט הי דידענט סי די טשיילד, גיי איך צו און איך פרעג אים אויף היברו מ'טאר דאך נישט רעדן היברו, גיי איך צו און איך פרעג אים זאג מיר האסטו מיך נישט געזען זאגט ער יא, פרעג איך אים האסטו נישט. זען אז א יונגעל האט געוואקט דא לעבן מיר, ער האט געוואקט די אפעסיט וועג פון מיר, איך האב געוואקט פון איין זייט אויף די אנדערע, ער האט געוואקט די פארקערטע, אבער אים האט ער נישט געזען, די מינוט ווען איך בין אדורך געגאנגען זיין באס האט ער געוואלט פארן, דאס קינד וואלט געהארגעט געווארן, האב איך אנגעהויבן צו שרייען, ער האט זיך אפגעשטעלט, פרעג איך אים האסטו נישט געזען דאס קינד, זאגט ער ניין, פרעג איך אים פארוואס האסטו עס נישט געזען, זאגט ער קום זעץ זיך צו אויף מיין דרייווער סיט וועסטו זען, דו וועסט אבער אויך נישט זען, ס'איז נישט דא קיין מעדזשיק רעמעדי צו דעם, עניוועי וואס איז געווען איז. אז די באסעס, אונזערע באסעס, האבן א ריזיגן שפיגל וואס ס'ווייזט צו וואס טוט זיך אונטן אויף די פלאר, כ'ווייס נישט וויאזוי דער שפיגל הייסט, כ'ווייס נישט וויפיל געלט ער קאסט, נאר וויפיל איז ווערט אז מ'זאל סעיוון א אידיש קינד מ'זאל אים נישט איבערפארן, און כ'האב געמאכט קולי קולות, ס'דא דא א באבובער תלמוד תורה, כ'האב זיי געוויזן אז דער דרייווער האט געזאגט ער האט טאקע נישט געזען דאס קינד, האט אים געקענט רואיג איבערפארן, מ'טאר דאס נישט צולאזן, כ'האב שוין ארויפגעלייגט אויף מיין וואטסעפפ און איך וויל דעם. עולם אויפוועקן אז מען דארף גיין צו מאכן די זאכן יעצט אזוי, אויב ס'פעלט אויס געלט קען מען אונז זען צוצושטעלן פון אמעריקע, אבער מען דארף קודם זען אזוי ווי דאס א סעיפטי פאר א קינד און די גאווערמענט צאלט דא פאר סקולינג זענען זיי מחיוב דאס צוצושטעלן, עטס ווארטס ס'זאל א קינדער געהארגעט ווערן און נאכדעם וועט מען זאגן אוי וויי אוי וויי. רבותי איך וויל ענק בעטן זייער שטארק איך ווייס נישט וויאזוי דאס הייסט איך קען נישט פונקטליך אלע פיטשערס און אלע פארטס פון א סקול באס, אבער עס איז דער באס, דער שפיגל וואס ער ווייזט פארן דרייווער וואס טוט זיך אונטן אין זיין פראנט, ווייל דארט קען ער נישט קוקן און זעהן, ווייל נישט אייביג איז מעגליך א קליין קינד, יו דאונט איווען סי אים און יו ראן אים אווער, חס ושלום, זאג זיבן מאל חס ושלום, וואס איז די מעשה? איינער האט געזאגט פארן פריעריגן גערער רעבן, האט ער אים געזאגט ר' בונם, האט ער זיך געכאפט ער רעדט דאך צום רעבן, היינט הייסט ער שוין נישט ר' בונם, היינט הייסט ער שוין דער גערער רבי, זאגט ער אנטשולדיגט, זאגט ער זאג דריי מאל. שם כבוד מלכותו לעולם ועד. פארשטייסט עס ליצנות? דאס איז וואס דא גייט פאר. דו זאגסט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מ'טאר דאס נישט צולאזן. און איך בעט מענטשן, איך האב שוין געזאגט דא פאר הנהלות, איך בעט מענטשן מען זאל זיך אריינלאזן אין דעם. מען קען ראטעווען א קינד, איך ווייס נישט וויפיל אזא שפיגל קאסט, אבער אסאך געזאגט וועסטו האבן צען אדער צוואנציג דאלער. יעדע שפיגל קען ראטעווען איך ווייס נישט וויפיל קינדערלעך. רבותי טוטס א טובה, ס'איז זייער וויכטיג, לעטס דו קאנסטראקטיוו, און איך בין מעורר נאר גוטע זאכן, ווייל איך האב מיט די שיטה גארנישט, איט דאזענט אינטערעסט מי עט אלל, איך האב צו טון מיט טשיילד סעיפטי, טשילדרען סעיפטי, סאו ווער ס'האט א געפיל צו האבן סעיף טשילדרען, מען דארף זעהן איינער זאל דאס מארגן זיין, נאר איך קען נישט, איך האב נישט קיין צייט, איך פאר שוין מארגן אוועק, און פון דא פאר איך גראד אויף פאנאמא, אה איך האב קיינמאל נאך נישט געמאכט קיין מקווה, ניין איך פאר אויף פאנאמא זיך אפרוען, משוגעים די. אמת, עלף פערדלעך מיט שטערנדלעך, יא, ס'איז דא א פאר, ענזל שטערן מיט דעם אנדערן משוגענעם, וויאזוי הייסט ער שוין דער אנדערער משוגענער? יצחק שטערן, ער האט נאך א נאמען, יצחק נאך עפעס, איך ווייס מ'האט אים שוין צוגעגעבן א נאמען, עניוועי, רבותי מען דארף דאס זען צו פארעכטן, מען טאר דאס נישט דורכלאזן, און אויב עס האט עפעס געשען, עט די תלמוד תורה זיין פאראנטווארטליך אדער די מיידל סקול, די פאקט פארוואס ס'געשעט נישט אזוי ווייט איז ווייל די קינדערלעך זענען צוגעוואוינט דא צו וואקן, זיי פארן נישט מיט די באסעס אפילו. איז בעט איך ענק רבותי ווער ס'האט א געפיל פאר אידישע קינדער זאל טרייען צו זעהן וואס מ'קען דא טוהן אז מ'זאל זיי צוהעלפן און מ'זאל עס ערלעדיגן אזוי ווי איך האב געמאכט א געזעץ אין אמעריקע, שטעל דיר פאר ס'איז דא אויך דאס געזעץ אז ס'מוז זיין קלאוזד סירקוט טעלעוויזשענס אין אלע חדרים אין אלע מיידל סקולס און אין אלע מענער מקווה'ס איז דאס זעלבע געזעץ דארף מען דא מאכן אז די באס זאל האבן דעם ספעשל מירער. און ווער ס'וועט דאס טון, עט זיין ממש, איך זאג ענק, וועט עטס קענען אהיים קומען אויף יענע וועלט און זאגן דעם אייבערשטן כ'האב דאס און דאס אויפגעטון, פאר דעם אליינס האט זיך אלעס געלוינט, דאס קומען אויף די וועלט און זיך פלאגן אפילו זיבעציג יאר, און פאלגטס וואס איך זאג, ס'איז גארנישט ס'איז א שפיגל וואס די שפיגל איז האלב זעהט עס דער דרייווער און האלב ווייזט ער אים די פלאר. ס'הייסט קראס וויו מירער. מען וואונדערט זיך פארוואס ס'איז אזוי גרויס די קאראנע, אלרייט דער טשיינע האט עס אונטערגעשטעלט, איך האב ענק שוין געזאגט, כ'האב געליינט נאך פאר ס'איז ארויסגעקומען קאראנע עמטליך, אז די בערן הייבערענעיטן ווינטער, זיצן א גאנצע צייט אין וואסער, און מ'קומט ארויס אז אלע סווימינג פולס, אלע וואסערן, די לעיקס, די ריווערס, אלעס איז פול נעבעך מיט עפעס אזא באציל, זיי האבן אליינס נישט געוואוסט וואס דאס איז, זיי זאגן ס'איז אזא דינע באציל, ס'קען הרג'נען. הרג'ענען מענטשן אבער מען קען עס נישט דיטעקטן און זיי האבן גענוצט זייער שטארקע פון די וואס מען נוצט קלארין, ס'לאכט פון קלארין איז עס אזא מ מ דרישות, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, איך בין נאר יעצט אין ארץ ישראל און איך רעד דא מיט אסאך מענטשן, איר ווייסט אז זיי זאגן אז די וואס האבן נישט באמת געליטן דערויף אמת'דיג, און זענען נישט אריינגעפאלן אין א שפיטאל צו כדומה, זאגן זיי אז ס'האט זיי עפעקטעד געוויסע מאסעלס, זיי האבן יעצט א סטאדי אז די מאסעלס פון די פיס איז געווארן עפעקטעד און מ'קען נישט וואקן געהעריג, מיין אידן פון דרייסיג וואקן אזוי ווי אלטע אידן פון זיבעציג, סאו איך וויל זאגן דעם עולם שפילטס ענק נישט ארום, גאו טשעק יור סעלף אוט, נאר איין זאך זאלסטו טון, א נידל זאלסטו נישט נעמען ווייל זיי זאגן אליינס. דער פייזער איז שוין מודה, אלע זענען זיי מודה אז זיי האבן נאכנישט קיין רפואה דערפאר. איי וואס טוט מען דא? מען שטעכט דעם עולם פאר צוויי טעמים, קודם גייט מען כאפן מיליאנער דאלער, עטס ווייסט וואס דאס ברענגט אריין א רעוועניו? מיליאנער דאלער! און נישט נאר דאס, דער מענטש דארף עס נישט באצאלן, ס'איז אזוי אויסגעשטעלט, מען טעסט דאך אויף אונז, איז די רעגירונג באצאלט עס. דאס איז א סטאדי, א סטאדי, א פרי סטאדי וואס זיי באקומען און מען קען זיי נישט סוען, און זיי זאגן אליינס אז זיי ווייסן נישט וואס דאס טוט און צו ס'העלפט צו ס'העלפט נישט, פינף יאר ארום וועט מען ערשט אנהייבן צו זעהן די רעזולטאטן, מ'וועט קיינמאל נישט זעהן ווייל ס'איז נישט דא ווער ס'זאל קוקן דערויף, איך וויל ענק זאגן עטס קענטס ענק פארשטעלן, אמעריקע האט מען געוויסט אז העלט איז די הייעסט פרייאריטי אוו עווריטינג, העלט? קיינער האט זיך נישט געשפילט מיט העלט, היינט איז העלט געווארן די גרעסטע. דזשאוק וואס איז דא? ס'געווען אין די אלטע צייטן, דאס איז נאך געווען אין די צייטן פון רבי נתן פון ברסלב, רבי נתן פון ברסלב ברענגט אין זיין ספר ליקוטי הלכות, עטץ עס נאכקוקן אין הלכות בית הכנסת ברענגט ער פון די מענטשן וואס זיי זאגן אז מ'דארף מאכן א עולם חדש, מ'דארף מאכן א נייע וועלטס איינארדענונג, און ער זאגט אויף זיי ימח שמו וזכרו, שטעל דיר פאר דאס איז רבי נתן אן איידלער איד, ער האט דאך נישט קיין איין איבריג ווארט אין זיין ספר, פון דעסטוועגן דאך. זיי האבן געזען אין דעם ליגט מינות וכפירה אויסצוהארגענען די אלטע מענטשן. יעצט ווער ס'לערנט אביסעלע אביסעלע אביסעלע היסטערי ווייסט אז ס'דא אזא מין זאך וואס דאס האט געהייסן די קיו פֿאָרטי פֿײַוו פראגרעם. גייטס ארויף אויף די טמא'נע כלי, כ'האב ענק שוין געזאגט עטס זאלטס אלע נוצן די טמא'נע כלי ווייל נאר דארטן וועט נתגלה קלונם ווערן פון די רבנים. ווילאנג עטס וועטס דאס נישט נוצן וועט עטס האלטן אז זיי זענען ערליכע אידן און נאכדעם וועט עטס האלטן אז זיי זענען צודרייט משוגע גנבים גזלנים נואפים. איז למעשה איז ברענגט ער דארטן אז ס'דא די עולם החדש די תיקון עולם החדש און ער זאגט ימח שמם אויף זיי סאו דער היטלער האט געהאט די קיו פארטי פייוו פראגרעם וואס האט ער געזאגט וואס דארף איך האבן אלטע קראנקע מענטשן אין שפיטעלער און זיי עסן מיר אויף מיין געלט בפרט נאך אז מ'איז אויף פענשן עסט מען אויף געלט האט ער געהייסן אלע חברה די פון די עס עס זאלן גיין אין אלע שפיטעלער און זאל מען עס אנצינדן און פארברענען זאל שטארבן מיט א מיתה משונה.

איינברענגען רעוועניו, דעם ברויך מען אונז נישט האבן, שטייסט? דאס איז געווען היטלער'ס קיו פארטי פייוו, וועגן דעם איך טענה דא אויכעט, זיי זאגן אז דער אייבישטער האט געמאכט חלילה א מיסטעיק, עפרא לפומא, וואס האט ער געטון? ער האט געמאכט צו א קליינע וועלט, ס'איז נישט דא קיין פלאץ, און דער אמת איז, אונז דארפן נאר פטור ווערן פון אפאר מענטשן, פון ביל געיטס, איך טאר עס נישט זאגן ווייל דאס הייסט איך האב געזאגט מען זאל אים שיסן חלילה, ניין, דער אייבישטער זאל פון אים פטור ווערן, אזא ביל געיטס, און דארט נאך אפאר משוגעים, און זיי זאגן אז דער אייבישטער האט געמאכט א מיסטעיק, ער האט נישט געמאכט. גענוג גרויס די וועלט, מוזן מיר אונז ממעט זיין את הדמות. ער אליינס האט חתונה געהאט, און ער האט א פאר קינדער, איך מיין דריי צו צוויי צו דריי, ס'איז נישט קיין חילוק, אבער יענער פארשטייט זיך זאל גיין אין דר'ערד. אין רוסלאנד איז אויך דא דא דער פוטין. פוטין איז אן אלטער קאקער, ער האט אן אלטע פרוי, זי שלעפט זיך קוים, איז ער געגאנגען דער משוגענער חיה און ער האט גענומען, ער האט זיך פארליבט אין א דזשורנאליסט וואס איז אלט דארטן אַכט און דרײַסיק יאר און האט אנגעמאכט מיט אים צוויי קינדער בסתר קיינער זאל נישט וויסן, אבער מ'איז ארויסגעקומען דערויף ווייל די זאך קומט מען דאך ארויף, ער מעג האבן, אונז טאר מיר נאר נישט האבן, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? אין ארץ ישראל האבן זיי דאס שוין יארן, מיר האט דערציילט א פרוי, א פרוי, כ'מיין שי איז ען אקווענטענט אוו מיי ווייף, האט זי געזאגט אז זי איז אריין געגאנגען אין שפיטאל האבן א בעיבי, ווען זי איז געווען א יונג ווייבעלע, האט איר די נורס געזאגט דו משוגענע דו, דו'סט קראנק ווערן, דו'סט אלט ווערן, ווי וועסטו קענען דאס האבן כח אויסצוהאלטן, דאס איז דאך אויפצווועקן ביינאכט און בייטאג. זי איז אזוי קאלט געווארן צו האבן קינדער אז זי האט טאקע נישט געוואלט האבן, און זי האט קוים דריי קינדער אויכעט מיט צרות האט איר איר מאן געבעטן אז זאל האבן, און וואס מיינסטו געווארן דער סוף, דער אייבערשטער האט צוגענומען איר מאן און זי איז געבליבן אן אלמנה, און נאכדעם האט זי חתונה געהאט מיט איינעם וואס ער האט געהאט א שטוב מיט קינדער און זי האט זיך געמוזט כאווען, יו קענט געט אוט אוו איט, כ'על ענק זאגן וויאזוי ס'זעהט אויס, מענטש גייט, ער וויל זיך גט'ן, ער מיט זיין ווייב מיט אהער מיט אהין, פיין. און איך וויל דיר אמאל מסביר זיין, דו האסט א פראבלעם אז דו ביסט אראפגעקומען מיט א געוויסן מזל, און דאס מזל וועסטו נישט איבערדרייען צו דיין ווייב הייסט רחל צו דיין ווייב הייסט לאה, מען זאגט אויף עברית זאגט מען ס'איז אותו גברת בשינוי אדרת, ס'איז די זעלבע פרוי מיט אן אנדערע פאטשיילע, אז די איז אראפגעקומען און דו ביסט אראפגעקומען מיט א מזל אז דו מוזט אזוינפיל און אזוינפיל ליידן און פון א משוגענע צו פון א קראנקע צו פון א יעדע זאך, קינדער שטארבן צו וכדומה, עט די ענד אוו די דעי דו קענסט עס נישט עסקעיפן, איז אזוי ווי דו האסט לאמיר זאגן צען דרעסעס, הענגסט עס אויף אין די שאפע, דו האסט נישט ליב דעי קאלער, פיין, טשענדזשט עס, נעמסט אן אנדערע דרעס, אבער ס'עט זיין די זעלבע זאך וויאזוי די ערשטע, די זעלבע משוגעת'ן, אלעס עט זיין די זעלבע, וועגן דעם א מענטש קען נישט אוועקלויפן פון זיין מזל, און ער קען נישט אוועקלויפן פון א גוטן מזל אויך נישט, אמאל איז דא מענטשן וואס האבן נישט געוואלט גארנישט גארנישט גארנישט, מען האט זיי פון הימל אזוי געדרייט, אז זענען אנגעקומען צו זייער עשירות, צו אנדערע זאכן, צו זייער רבנות פאסטנס, וואטעווער דער מזל באשטייט פון. איז וויל איך ענק זאגן, דאס איז וואס דא גייט פאר, די חברה ווילן זיין קלוגער פונעם אייבערשטן. יעצט, דער אמת איז, אונז לערן מיר חומש, און מען זאגט ברכו את השם המבורך, ברוך השם המבורך לעולם ועד, יעדן שבת זיבן מאל שבעה קרואים מיטן המבורך דא ביינאכט ביי שלישי, דאס איז ביי מנחה, דאס איז שוין עזרא הסופר מתקן געווען. דאס האט משה רבינו, אין דעם איז דא א גאנצע אריכות, אבער די באדאם ליין אז דער אייבישטער האט אויסגעשטעלט זיין וועלט אזוי ווי ער וויל, כרצונו וכרצון יראיו וכרצון כל בית ישראל, ס'איז אויסגעשטעלט ווייל ער האט אזוי געוואלט און נישט ווייל דו האסט אזוי געוואלט, און וואס איז דאס בעסטע פארן תיקון העולם. איז למעשה איז דא מענטשן וואס זיי רעדן זיך איין אז איך קען נישט הענדלען אזויפיל קינדער, ס'איז מיר צו שווער, שווער, שווער, שווער. דער סטייפלער האט א שיינעם בריוו. סטייפלער, ער זאגט אזוי, דו רעדסט דיר איין אז דו גייסט אויסשפילן דעם אייבערשטן, ס'איז דיר צו שווער, גייסטו נישט האבן קיין קינדער, גייסט נאר האבן איין קינד, זאגט ער, אמאל איז דא איין קינד וואס ער טוט אפ אזויפיל צרות אז. צען קינדער זענען נישט אזוי שווער, און לאידך גיסא אמאל איז דא איין קינד וואס ער איז אזוי וואויל אז הונדערט קינדער קענען נישט זיין אזוי וואויל ווי ער, די קענסט נישט איבערמאכן, האסט אראפגענומען פון דיין ווארדראוב האסט אראפגענומען א קלייד ס'איז נישט גוט לייגסט עס צוריק נעמסט אן אנדערס אבער די זעלבע סטייל ס'איז די זעלבע מענטש האט עס איינגעקויפט די, און די זעלבע זאך גייט דא אויכעט, האט גענומען א ווייב, זי געט דיר צרות אביסל, פיין, ווילסט נישט ליידן, לייד נישט, טשענדזש זי אויף מיט אן אנדערע, וואס גייט געשען מיט די אנדערע? די זעלבע גארביטש האט אויך געווערעט בשינוי אדרת, און דאס איז וואס אונז דארף מיר וויסן, מען רוידעפט אונז מבית און מבחוץ, איך ווייס נישט, איך בין דאך נישט געווען אין די אמאליגע צייטן, אבער איך בין נישט זיכער ווען ס'איז געווען די שווערסטע צייטן פאר כלל ישראל. ווייל למשל קוק אהער, די רבי סאטמארער רב האט זיך געפלאגט און ער האט צוגעשטעלט א קהילה, וואס האט די קהילה געטון? גראד אזוי ווי ס'שטייט לבבתני באחת מעיניך, זאגט דער מדרש, ווען דו ביסט געשטאנען אויפן בארג סיני האסטו שוין געקוקט אויפן עגל ווי גייט מען קענען מאכן פרנסה, מען מאכט רעסטריקשענס, כשר, מער מאס, א געשעפט, ווער ווער גאנע מעיק א באק אוט אוו דיס, און דאס איז געווען די ציל פון זייער אסאך מענטשן, זיי האבן געוואלט מאכן זיכער אז זיי בלייבן נישט ארויס פון די ביזנעס, אז זיי האבן זיין א חלק פון דעם, און דאס איז זייער א שווערע זאך. מען נעמט אזא משה דוד נידריגמאן, א שמוציאן, ער זאגט דער רבי האט אים געלערנט צו זיין א דיפלאמאט, אוי א בראך אויף דעם רבי און א בראך אויף דיר, מען האט מתיר געווען אלעס, ס'איז דא אזוי, א מענטש דארף זיך טראכטן, איך הייס דאך סאקמער, עט די ענד אוו די דעי בין איך דאך דער וואס סופאוזינגלי וואס איך בין געווען דער גרויסע קנאי וואס איך האב יעדן באליידיגט און מבזה געווען און ארויסגעווארפן און צוזאמגערעדט אויף אלע גדולי הדור, ווער ס'האט נישט מיטגעהאלטן מיט די שיטה, צאמגערעדט אויפן קול דברוס, ער איז אן אפיקורס, ער איז דאס, ער איז יענץ, געבליבן איין מאמין בהשם, ווייסט ווער? סאקמער רב, כ'האב דאס געטענה'ט, די שיטה האט אזוי דיגרעידעד דעם רבונו של עולם, ס'האט געמאכט דעם אייבערשטן זיין אלס א לוזער, פון אזוינפיל וויפיל מיליאנען אידן ס'איז נאך דא אין די וועלט, איך ווייס נישט וויפיל ס'איז נאך געבליבן, איז לויט די שיטה פונעם ויואל משה איז נישט דא אפילו איין מאמין. יא, די אפאר זיי דאווענען נאך אין ראדני סטריט אבער זיי זענען שוין אויך נישט קיין מאמינען ווייל זיי עסן שוין פון די טרייפענע פראגרעמס און זיי עסן די טרייפענע זאכן איז בקיצור וואס איז דער אייבישטער געבליבן א געהעריגער סאו לוזער לויט זיי לויט אונז נישט איך בין געווען ביים כותל כ'האב דארטן געקוקט וויאזוי מען האט געטאנצט דריי פיר שעה דריי פיר שעה האט מען געטאנצט אין א תענית ס'איז געווען ביינאכט ס'איז נישט געווען קיין היץ און אלעס האט זיך אנגעכאפט מיט א רינג וואס הייסט מיט א רינג, נישט איך כאפ אן דיינע הענט דו כאפסט אן מיינע, מען האט זיך ארומגענומען און מען האט געבעטן דעם אייבערשטן רחם בחסדיך, פארשטייסט? אזעלכע זאכן געבן א תענוג פארן אייבערשטן, עס איז געקומען זיי האבן גענומען אזא הייליג מוסד ווי סאטמאר רב'ס א מוסד, מען האט געמאכט דערפון א פורים, א פורים שפיל, און נישט נאר דאס, קענסט זען ס'האט קיינער עס נישט ערנסט געמיינט, לאמיר זיך דערמאנען ווער איז אלס געווען מנהל אין סאטמאר? איז געווען אזוי שטיין יא די פלאטיטשענער דער וואס האט אונז געברענגט ברוך השם א מיידעלע פון א יונגל געווארן א מיידעלע צו ווייזען פארן אייבערשטן דו מיינסט אז נאר דו טויגסט אונז טויג מיר בעסער פון דיר פארשטייסט און נאכדעם איז געקומען דער אנדערע געווען איינער קליין האט אפגעגנבעט פיר מיליאן דאלער מען האט געגנבעט דארטן עס האט זיך געטוהן די אלע גניבות וואס עטץ האטס געטוהן. אז עטס זאלטס ברענגען געלט פאר סאטמאר, דאס אלעס איז געגאנגען צום רוח אריין, ווייל די רבי האט דאך געטענה'ט ער וויל נישט האבן נאר הייליג הייליג געלט, יא הייליג געלט האט ער געהאט, יא נעבעך, א בראך אויף אים מיט זיין גאנצן מוסד. ס'איז געווען איינער וואס האט געוואלט אויסטרעטען און ער האט דארטן א לעברעטארי פאר בלוט עניוועי האט ער געוואלט אויסטרעטען אין סאטמאר האט ער צוגענומען קרעדיט קארדס פון יעדן און אז מ'האט געזעהן וואס גניבות דארט טוט זיך נאר ער האט באקומען א הארץ אטאק צו וואס צו א שוואך הארץ פון די אלע זאכן איז למעשה האט מען געכאפט דעמאלטס וואס גניבות וואס וועיסט דארטן גייט איז צוגעטון יעדער וואס ער רופט זיך טייטלבוים איז עלידזשיבל צו כאפן פון די גניבות א שאנדע וואס מען האט דא געטון מיט אונז א שאנדע וואס מען האט דא געטון און שוין ס'איז געווען אמאל א פליג איז געגאנגען ביי די מחילה זיך אריינגעשטעלט ביי די מחילה פון א עלעפאנט. האט זי געזען דארטן וואס דארט טוט זיך? סאך וועיסט. געט זיך א רוף אן איין פליג פאר די אנדערע, די ביגער די ארגענייזעישן די ביגער די מעס. דאס איז סאטמאר, די ביגער די ארגענייזעישן די ביגער די מעס. יעדער פארקאקטער פארדרעקטער איינגעשטעלטער גייט צו די באהערדע זאגן אונז וועמיר פאר דיר וועהלן, איי איך בין דאך. פרא געי, הו קעירס, עסט אונז געבן אפאר טאלער, אזוי זאגט דארט די גמרא, האבן זיך אויסגעשטעלט חמשה עשר באב, די מיאוסע האבן געזאגט אונז דארף מיר געלט, און די שיינע האבן געזאגט כבוד, און די מיאוסע האבן געזאגט ובלבד שיעטרני בזהובים, זאלסט אונז געבן זהובים, דעטס אלל וויר היער פאר, וויר היער פאר א באק, דעטס אלל וואס סאטמאר איז היינט היער פאר, סא דאס איז וואס מען דארף וויסן, די רבי האט אויפגעשטעלט אן עמפייער. וואס מ'זאל קענען באראבעווען מענטשן עד ביז משיח קומט אין מאנראו. דער רבי האט געזאגט, איך וויל מאכן א שטעטל אז לייבעלע גליק זאל קענען האבן דארט א הויז, און דערווייל איז דארטן אזוי טייער די ריעל עסטעיט אז ווער קען זיך עס ערלויבן און מען בלייבט א בעל חוב אויף אייביג און מען געט דיר פארשטינקענע האלצערנע הייזער וואס טאמער הייבט עס אן צו ברענען וועט עס אויסזען אזוי ווי אין פלארידע, ס'מוז זיין א שיינע פאר טויטע, ניין מ'טאר נישט זינדיגן, נישט מיין מויל ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. דרעטליגערס, גארנישט גייט נישט דורך קיין אינספעקשאן ווייל מ'האט דאך אייגענע אינספעקשאן, און עטס טראסט פאר די קהילה און עטס לאזט ענקער לעבן דארטן ביי זיי, יו טראסט יור לייף אוועי פאר דעם, וואס די אלע פארדרעקטע פירער האבן נישט פארשטאנען, אין דער אלטער היים האט זיך געגרינדעט א קהילה זאלן האבן א ווארט ביי די באהערדע, זאלן קענען גרינג מאכן פאר כלל ישראל, האט מען עס אויסגענוצט פאר יעדן, סאו דער רבי איז געווען א מורא'דיגער העלד, ער איז געווען אזוי גרויס בשמים ממעל ועל הארץ מתחת. ס. דאס איז וואס ער איז געווען דער דברי יואל ועל הארץ מתחת, און ער האט צוגעשטעלט א גניבה ארגענעזעישן ביז משיח קומט פאר אלע ארעמע לייט, ער האט צוגעשטעלט אז זיי זאלן בלייבן פארשקלאפט פאר די פארקאקטע שטאט, פאר דעם פארקאקטן מאנרא, פאר דעם פארקאקטן נאמען סאטמאר, און דאס איז אלעס וואס ער האט צוגעשטעלט, פרעגסט מיך וואס ער האט אויפגעטון? באמת? כ'ווייס נישט. איך טריי נאך יעצט צו אויספיגערן וואס דער איד האט אויפגעטון, ער האט געגעבן אפאר דאלער צדקה, ער געהאט האט ער געגעבן, באט אדער דען דעט וואט דיד הי דו פאר כלל ישראל, נאטינג וויט נאטינג. איך ווייס מען דערציילט אפילו איך האב עס געהערט פון עלטערע אידן, עס איז געקומען ווינטער, מען האט געוואוינט אין א שטאט ווי אונגוואר, אושגאראד, איז געווען א רבי יוסף מיילעך כהנא האט אריין גערופן די אלע גבירים פון שטאט, און האט יעדן געזאגט איך דארף פון דיר האבן אזוינפיל און אזוינפיל קוב האלץ, איך האב אזוינפיל און אזוינפיל ארעמעלייט, און זיי מוזן ס'זאל זיי זיין ווארעם ווינטער פונקט ווי פאר דיר, און ער האט אפגעלייגט א מס קהל אז ס'איז געגאנגען א רויעך, ווער איז דען געבליבן קאלט? דא איז דא אזא זאך? האט זיך סאקמער רב אין זיין לעבן געזארגט אז דער עולם האט נישט צו באצאלן די מיני שכר לימוד וואס מ'בעט, האט ער אפילו געוויסט וויפיל מ'צאלט? האט מען איינעם דען צוגעלאזט זאגן רעבע מ'באגנב'עט און מ'באגאזלט דעם עולם? קיינעם נישט! מ'האט נישט צוגעלאזט! וועגן דעם זאג איך אייביג זאגן סאקמער רב, סאקמער קאקמערע רב, ס'איז נישט גארנישט געבליבן, ס'איז נישט, ער איז נישט געווען ביי לעבצייט אויך גארנישט, ווייל ס'איז געווען הונדערטער אידן וואס וואלטן צוגעגאנגען זאגן רעבע דו פירסט שלש סעודות אין די טונקל און מ'איז מזנה מיט די בחורים. יעדער שטעלט זיך פאר ווען ס'ווערט נאך מסעי בבוא יום הידועים סאקמערע משוגעים טוט זיך, יעדער שטעלט זיך צו צו א בחור'ל און ווייסט ווי אים צו עפענען דעם זיפער, לאז אפ מיט די אלע זאכן, די רעבע אין דעם רעבנ'ס צייט, רעבנ'ס צייט איז געווען די זעלבע באלאוני ווי יעצט, א בחור איז נישט געווען סעיף און אז מ'האט געוואלט עפעס זאגן איז געווען עזריאל גליק מיט אנדערע רשעים ארום דעם רעבן און זיי האבן נישט צוגעלאזט גארנישט, און וועגן דעם זאג איך ענק רבותי מאכטס קליינע קהילות סאקמער קאקמער איז אן אפגעפארענע זאך, ס'איז אפגעפארן ס'איז געשטארבן. אהרן זאל גנב'נען און זלמן לייב און עטס האטס שכל, מאכטס אייגענע קהילות אייגענע מוסדות אלע אייגענע תלמוד תורה'ס, ווייל עט די ענד אוו די דעי עט מען ענק ארויסווארפן פון איבעראל, קומען דא צוויי ראסערס, דריי, איינס א חסר דעה א משוגענער זיין טאטע איז געווען א באקאנטער משוגענער אין ענגלאנד, אלפערט ער קומט צו מיר צו דו גייסט נישט ארויס ער גענומען א שירעם איך שטעך דיך, זאג איך דארפסט נישט שטעכן איך גיי גערן ארויס איך דארף נישט דאווענען מיט חזקי טייטלבוים און מיט חזקי ראזענבערג. די זיי צוויי זענען בקיצור דאס וואס די חומש זאגט אין פרשת אמור און פרשת אחרי און פרשת קדושים, דאס זענען די נואפים, איך דארף נישט מיט זיי דאווענען, איך האב גארנישט איינגעקלעקט מיט א טייטלבוים, און איך שריי צו יעדן איינעם, טרויסט זיך צו רעדן אויפן סאקמער רב, זאג איך אים ווען האט מען מזנה געווען מיט די אלע קינדער אין סאטמאר רב'ס וואטש אדער נישט אויף זיין וואטש, דעטס אלל איי וואנט טו היער, נאכדעם עט עטס מיר שוין זאגן די רעסט, די רעסט איז אלל היסטערי, אין סאטמאר. קעמפ האט מען מזנה געווען, איך ווייס איז געקומען איינער אין סאטמארע קעמפ און די רבי האט אים געזעהן, דערציילט איינער וואס האט געארבעט אין קעמפ, רבי האט אים געזעהן, פרעגט די רבי שטילערהייט רבי יודל'ען ער קומט אריין דא ביי אונז אין קעמפ, ער איז דאך א נואף, רבי האט געוויסט, נישט ווייל ער האט געהאט רוח הקודש, ווייל מען האט אים אלעס פארציילט, נאר וואס עס מוז זיין במחתרת, די רבי אליין האט מורא געהאט פאר זיינע נאנטע, ער האט מורא געהאט פאר עזריאל גליק, ער האט מורא געהאט פאר די רעבעצן, ווען איך זאל האבן צען פראצענט ירא שמים וויפיל ער האט מורא געהאט פאר זיין רעבעצן וואלט איך געווען קוק מיר אויף. ער האט מורא געהאט פון די רעבעצן ס'איז געווען א מכשפה שלא כתוב בתורה. און אויב האט ער מורא געהאט פאר עזריאל אומגליק, ווי האט ער אריינגעברענגט מילמארט? ביי אונז האט מען געוויזן, איך בין אויפגעוואקסן מילמארט נבילה טריפה. אלל אוו א סאדען איז דאס געווארן די פלייש. און אהרן האט עס נאך צוגעשטעלט, און מען האט נאך ארויסגעווארפן א שוחט ווייל ער האט אפגעשטעלט די ליין. לאז אפ מיט די זאכן, פארגעסט פון די היסטערי. סאטמאר איז אמאל געווען, אמאל. נישט אינדערהיים וויאזוי ס'איז געווען, איך בין נאך נישט זיכער, ווייל ס'איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן דער שומר אמונים רב. שומר אמונים, אונז אלע געהערט פון אים, ר' אהרן ראטה, שייגעץ טמא ימח שמו, איך ווייס, מ'האט אים ארויסגעוארפן פון סאטמאר מיט אזאלעכע טייטלס, איך ווייס קלאר, מיר האבן דערציילט אידן, און ווער האט אים גערודפ'ט, דער רבי, דער רבי אליין האט געזאגט ווארפטס אים ארויס, קיינער זאל אים נישט לאזן אין קיין מנין, דער דברי יואל, פארוואס ער איז געווען א קאמפעטישן, ווייל וואס דעם דברי יואל'ס בחורים האבן געטוהן אין די ישיבה האט ער פארציילט. און דאס איז נאך געווען אינדערהיים אין סאטמאר. דער פריעריגער איז אויך געקומען די תולדות אהרן הרב רבי אברהם יצחק קאהן דער איידעם פון רבי אהרן ראטה געקומען אויף סאטמאר אין ווילימסבורג האט דער רבי געזאגט גיי אריין אין די ישיבה צו זעהן נו פרעגט אים דער רבי נו וואסערע פנימ'ער האסטו דארט געזעהן זאגט ער רבי מגושם פון קאפ ביז פיס דעמאלטס האט מען אים אויכעט שוין פרובירט מרחק צו זיין ער האט נאר געוואלט הערן ס'איז אלעס די בעסטע די בעסטע די בעסטע ס'איז ווייט פון די בעסטע האסט אריינגעלייגט פארשטינקענע הינט זאלן עס פירן, נישט קיין יראי שמים, נתן יוסף א קלוגער יונג געווען, האט זיך אריינגערוקט, האט ארויסגעשטופט ר' משה יוזעף פאפיטש, האט אים ארויסגעשטופט, איז ער געווארן דער פירער, און מ'זאגט אז נתן יוסף האט אמאל געזאגט אז די גאנצע על הגאולה ועל המתמירה האט ער געהייסן דעם רעבן שרייבן, און דער רבי ברענגט דארט און שמעתי מחכם אחד דאס מיינט מען אים, הע הע, ס'ליגט גרויס חכמה אין דעם על הגאולה ועל המתמירה, עניוועי, סאו דאס האט עטץ געטון, עטץ האטס אויפגעהאדעוועט א דור סורר ומורה. איינער האט געמוזט זיצן אויפן רבי'נס פלאץ ווייל דער סיגוטער דער וואס האט אונז מאכיל געווען נבילות טריפות אלע יארן האט געזאגט ס'גייט הי' בנה בקרב הארץ עזריאל גליק מיט די אלע האבן אים געבעטן אז ער זאל קומען ווייל טאמער נישט איז סאטמאר צופאלן צופאלן וועט עס נישט געוואקסן ווי אויף הייוון נאר געוואקסן אן א פירער עניוועי איך האלט מ'דארף ווייטער גנב'נען פראגרעמס מ'דארף ווייטער זאגן פאר די גוים ככל הגוים בית ישראל אונז וויל מיר אויכעט אינדזשויען משכב זכור אונז וויל מיר ס'זאל זיין א געזעץ יעצט אונז וואלט מיר געדארפט צוריק דרייען רעדל, זאגן פאר די פאליטישאנס, על פי לאו טאר א נאן פראפיט נישט האבן צו טוהן און אינדארסן פאליטישאנס. ברעכט זיין קאפ. וואס עטס פארשטייט נישט איז, דער פאליטישאן מוז דיר עניוועי געבן די זאכן וואס די גאווערמענט הייסט געבן. צו דו האסט געוואוט פאר אים צו דו האסט נישט געוואוט פאר אים, הי העז טו גיוו איט יו עניוועי. און אזוי ביסטו כאטש דער וואס דו זיצסט אינעם אייבערשטנס כביכול בענקל און דו זאגסט רבותי מען טאר נישט דער אייבערשטער לאזט נישט. און אזוי זאגט מען ככל הגוים בית ישראל זעמער אלע אין דר'ערד. אזוי ווי אלע גוים. אונז וואלט מיר אמאל געטראכט אז אונז וואלט מיר געדארפט האבן א מלחמה מען זאל לייגן א ציוניסטישן פאן אין סאטמארע בית מדרש אויף די בימה ראש השנה יום כיפור. קיינמאל נישט! דאס הייסט איט דאזענט העפען. באט פירסט אוו אלל איטס גאנא העפען ווערי סון. ס'וועט נאך קומען צו דעם אויכעט. ווייל פאר געלט מעג מען דאך אלעס. און צווייטענס ווי האבן זיך אונז אמאל געקלערט אז אונז וועלן זיך נאך דארפן שלאגן אז מען טאר נישט וועהלן פאר פאליטישענס וואס זענען מתיר אלע עריות שבתורה. יו פיגערד דעט אוט, יו פיגערד אוט די אדער העף אלסא. דא א שיין ווארט ס'שטייט אזוי מה בין תלמידיו פון בלעם הרשע לתלמידיו של אברהם אבינו אזוי זאגט דער פרק פרעגט די וועלט א קשיא פרעגסט תלמידיו של בלעם הרשע תלמידיו של אברהם אבינו פרעג מה בין אברהם אבינו לבלעם הרשע ענפערט די וועלט אזוי בלעם הרשע האט אויסגעזעהן פונקט ווי אברהם אבינו ער האט געהאט ווייסע זאקן ער האט געטראגן א שטריימל געהאט די האול ניין יארד ביי אים וואלסטו נישט דערקענט מה בין ווען הייבט מען ערשט אן צו דערקענען מה בין ווען מ'רעדט. פון די תלמידים, זיי האבן אויסגעזען די זעלבע, בלעם הרשע האט אויסגעזען פונקט אזוי ווי אברהם אבינו, ביי די תלמידים דארט האט מען עס דערקענט, די זעלבע דא אויכעט, דער רבי האט אויפגעשטעלט קנאות, מען וועט און מען וועט און מיט דעם און ברענגען מיט יענעם און אויף יענעם שרייען ציונים ימח שמו, אבער עט די ענד אוו די דעי וואו זעמער אונז היינט? עס איז שוין די תלמידים פון דעם רעבן און די תלמידים פון בלעם הרשע, ווי זעמער היינט? די זעלבע זאך, גארנישט אנדערש, הערט צו אז די קינדער זאגן ברכת התורה אזוי זיס, ביום אקרא בידו אפקיד רוחי, אזוי זיס, אזוי שיין. שוין, יעצט וועט מען צוריק גיין אביסל צו אונזערע זאכן, מען האט שוין ווידער געכאפט חברה וואס זיי מאכן זנות מיט קינדער, זיי איינגעזעצט. די גאווערמענט לויפט זיי היינט נאך ווי משוגע ווייל עלטערן קומען פאראויס. נאובאדי איז אינטערעסטינג ענימאר אז מ'זאל טאטשן זיינע קינדער. דעי אר נאט היער פאר יו. און זיכער נישט פאר דיין סעטיספעקשאן פון זנות וואס הרג'ט אוועק דאס קינד לעלם ולעלמי עלמיו. יא, ברוך השם. קיפ איט אפ. קיפ אפ די גוד ווארק. יו פיפל אר דואינג עקסעלענט. כאפט קינדער. וואס איז דיר דאס קינד שולדיג? וואט דיד הי דו ראנג פאר יו? יא יא ס'איז גוט. ברוך השם, כ'האב אים געזאגט ס'וועט נישט געשען אין איין טאג אבער ס'וועט געשען און עס וועט זיין א גראול. יעצט איך ארבעט אז מ'זאל מאכן א דאקיומענטערי פון די אלע מלמדים אזוי ווי ס'דא ביי די קירכע דא דאקיומענטערי ווי דער גלח האט דעס געטוהן מ'האט אים געשיקט דארט מ'האט אים אהער געשיקט אהין געשיקט איין שיינעם טאג וועט ער ענק אויסלערנען דעס וואס מ'האט אונז געלאזט זיין א הפקר וועלט איז ווייל די מלמדים אונזערע זענען געווען נואפים די רבנים נואפים די קעמפ פירערס נואפים אלעס איז געווען פול מיט נואף. פארוואס דען האט רבי יודל געדארפט אנזאגן זיין זון חזקי זאל נישט ארויף גיין קיינמאל לויפן אונטן ביי די בעקערי? ער האט דאך געדארפט נעמען א גוטע סוכה, א סוכה-שער, דאס הייסט אזא העדזש קאטער, אפהאקן דעם פיפיק און פארטיג, זאל ער יא גיין ארויף פאר א דזשאוק. יא יא, זיי האבן געוואוסט פארוואס זיי באהאלטן דאס, ווייל ברוך השם זיי האבן נישט געהאט סייעתא דשמיא, סייעתא דשמיא האבן מיר אונז געהאט, עס איז ארויסגעקומען, און יו דאונט טאטש טשילדרען נאו. כ'האב געזאגט פאר די פאליס אפאר חדשים צוריק אז איינער טאטשט א קינד צו טראגן אים נישט אין תפיסה. צו טראגן אים אין א בית משוגעים אויף אייביג. קאוז הי דאזענט דיזערוו א תפיסה. הי דיזערוו א בית משוגעים און שוין. כ'האב געוואלט זאגן אז עטס האט'ס אלע געהערט ס'איז צוזאמגעפאלן א הויז אין פלארידע. ס'האט דאס צו טון מיט די מקווה דא אויכעט. איך האב געמאכט דא א מקווה. און דער עופר לעווי. אזא גנב. כ'האב נאך מיין לעבן אזא גנב נישט געזען. דא האט ער אראפגעצופט דא אהער אהין דאס וואסער פון די. מקווה'ס איז ארויסגערינען אויפן פעלד, ס'איז דא דארט דא אפשר פיר פינעף הונדערט קינדער וואס האבן אוטיזעם, די גאנצע צענטראל פון גאנץ ירושלים איז דארטן די פלאץ, און דאס רינט פאר זיי אן יעדן טאג ווען מ'טוישט די וואסער, און איך האב געשריגן דאס טארסטו נישט טון, איך האב געוואלט נעמען דעם צינור פון מי גשמים ס'זאל ארויסטראגן דעם גאנצן שלעכטן גערוך פונעם בילדינג. זאגט ער דו קענסט עס נישט טוהן, קומען מיט די מורה הוראות פארוואס נישט, זאג איך ווייל די משנה ברענגט אין מכשירים ס'איז נישט אין מקוואות, דברי תורה זענען עשירים במקום אחד ועניים במקום אחד, ווערט דארטן געברענגט אינעם ערשטן פרק פון מכשירים, זיעת שאובין שאובין, איז אז דאס קומט אלעס פונעם בור און אלעס גייט ארויף אין דיין פייפ. און אז דו עסט גיין נעמען מי גשמים ווען דו'סט עס אויסווישן, עניוועי, קודם האט ער נישט געוואלט פאלגן, סוף האט אים זיין אייגענער רב געזאגט ליסן איכ'ל נישט לאזן מיין רעבעצן ניצן די מקווה כאטש איך בין דער רב המכשיר, א חיות, ער האט געוואלט א טובה טוהן פאר זיין טאטן, יא, יעצט איך נעם מיט טויזענט דיסקלעימערס נאר איינער זאגט מיר דא דעמאלטס ווען כ'האב אנגעהויבן צו ארבעטן פאר אים זאלסט דיך זייער וואטשן ווייל זיין טאטע האט מיך נאך בא'גנב'עט, כ'האב געקויפט א דירה דא טאקע אין בית וגן און ער האט מיך בא'גנב'עט, פארשטייסט? זיי מיינען איך האב מורא? מוציא דיבה מיט שמיבה, איך האב נישט קיין מורא פאר די אלע זאכן, איך ווייס ווער ס'האט עס מיר געזאגט. און דער האט א ברודער א שייגעץ אין איך ווייס אין ניו דזשערסי, און דער שייגעצל ווען איך בין געגאנגען נעמען דאס געלט, ס'האט געהייסן אז זיין ברודער טוט אויסלייגן דאס געלט וואס איך האב אויסגעלייגט, ווייל איך נעם נישט קיין געלט נאר איך האב דאך געגעסן דא און געשלאפן, האט ער אנגעהויבן צו עפענען א מויל אויף מיר. אה, דו ביסט א חמסן מיט א כ'ווייס א. האב איך אים געזאגט, הער מיך אויס. אז דו האסט נישט קיין דרך ארץ פאר דיר, וועל איך אויך נישט האבן קיין דרך ארץ, און כ'האב מיך גענומען אין זיין אפיס צו שרייען, א משפחה פון מוכסים! כ'האב אזעלכע קולות געמאכט, אז ער איז אליינס נתפעל געווארן, ווייל קיינער שרייט נישט אויף אים אזוי, ווייל ער איז אן עושר. זאג איך, ווייסטו וואס איך שריי אויף דיר? ווייל איך האב נישט קיין מורא פאר דיר. קענסט מיר גארנישט טון. און דעטס אל בין איך געגאנגען, און כ'האב געזאגט אין א בריוו. אז עץ זאלטס וויסן אז ס'איז דא קינדער און זיי מוזן אריין טרעטן אין די שמוציגע וואסער פון די מקווה, איטס נאט פעיר, און זיי האבן געמאכט אסאך זאכן איליגעל, נאר דאס אלעס האט מיך נישט אינטערעסירט ווייל איך ארבעט דאך נישט פאר די גאווערמענט, אבער די זאכן וואס קען ארויסקומען א מכשול פאר פרויען האב איך געזאגט פאר עופר איך האב דיך אין דר'ערד איך געב עס ארויס, און יעצט זיצן זיי איינגעלייגט. געהאט. כהאב ארויסגעשיקט אפאר טויזענט בריוון פאר די גאנצע געגענט, און מען האלט אין איין קאלן, מען שיקט אריין אימעילס, אשריך ר' נחום וואס דו האסט נישט קיין מורא, פארוואס זאל איך מורא האבן, הער אויס, איך בין דא געווען אן א געלט, מיין איך נעם נישט ביי קיינעם, נאר ער האט געוואלט אז איך זאל זיין די GC, די דזשענערל קאנטרעקטער אויכעט, אזוי וועט ער זיך איינשפארן אפאר טויזענט שקל. ער האט מיך אויפגעהאלטן צען וואכן פאר דעם און פינף פאר דעם, און איך האב געפרעגט דעם גוי פארוואס האט גענומען אז דו זאלסט קומען צען וואכן, זאגט ער איך וועל דיר זאגן די אמת, איך ארבעט פאר עופר, ער האט מיר געזאגט ווי לאנג ראזנבערג איז אויפן שטח זאל איך נישט קומען, ער האט געקלערט איך וועל מיד ווערן אזוי ווי א רב וואס ווערט מיד, איינמאל יא קומען צוויי מאל נישט, און דאן גייט דער שייגעץ און ער זאגט נאך, מען האט אים געפרעגט האט דאך דא געווען יעדן טאג ער געארבעט, זאגט ער ניין דו ווייסט נישט ער האט דא געזוכט צו קויפן א דירה פאר זיך, שיגעון אזאלכע לגיונות. ס'איז געווען אמאל א מענטש וואס ער איז געקומען צו דין תורה. ער פרעגט יענעם, איך האב דאך געבארגט פאר דיר א טאפ, און ווען האלטסטו עס מיר ביים אפגעבן? זאגט ער פארן בית דין אזוי, קודם כל האט דער טאפ געהאט א לאך, נאכדעם האב איך עס אים שוין לאנג צוריקגעגעבן, און נאכדעם האב איך קיינמאל נישט געבארגט פון אים, איך ווייס באמת נישט וואס ער פארדרייט א קאפ, דאס איז עופר געבויעט א ליגנט אויף א ליגנט מיט א גראדן פנים. ער שרייבט אין א בריוו אז ער האט מיך קיינמאל נישט גערופן צו מאכן א מקווה, זעט אויס איך האב רוח הקודש, און איך האב אליין געוואוסט צו קומען צו מאכן דא א מקווה. שקרן א ליגנער דאך אזא מין לאו לייף ליגנט דארף אויכעט האבן עפעס א פנים און ביי זיי דארף עס נישט האבן און אזוי האט ער דארט א ברודער און כ'ווייס ווי ער איז אין דעי דארט ווי מ'האט נעבעך געשאסן דעם אינגערמאן מיט דעי פרוי האט ער דארט אן אפיס און ער נעמט זיך שרייען אויף מיר ווען איך קום אריין מ'האט מיר געהייסן כ'זאל קומען אויפפיקן דארט דאס געלט פארשטייסט איך מאך נישט קיין געלט און איך דארף נאך נאכלויפן נאך מיין געלט האט ער זיך נאך גענומען אויף מיר שרייען איך בין א גנב און א חמסן האב איך אים געזאגט אזוי הער מיך אויס איך האב א זאלעכע קולות אויף אים געמאכט אז ער האט זיך אליינס געחידושט ער האט געהאט דארט אן איידעם זיצן מיט דעם זיצן מיט יענעם הי דידנט בעליוו איינער קען אויף אים עפענען אזא מויל און ער איז אזוי שטיל געווארן פי געווארן שטיל כמיין אלע זיי האבן אפאר טאלער מעגן זיי טון וואס זיי ווילן נאנאנאנאנאנאנא קודם כל זאג איך פאר אלע איך האב אויך אפאר טאלער ברוך השם און צווייטענס וויל איך ענק זאגן איך האב נישט דרך ארץ פאר קיין טאלער ביסטו א סטרעיט פארווערד גאי כ'האב פאר דיר דרך ארץ און טאמער נישט כהאב אים געזאגט פאר עופר איך האב דיר געדארפט בויען א מקווה א קבר האב איך דיר געדארפט בויען פאר דיר מיט דיינע צוויי ברידער. יענץ איז אינגאנצן משוגע געווארן אז זיי גלייבן זיך אין די אלע קללות מיט די אלע זאכן. גאנצן צוטומלט געווארן. איך וויל צוריקציען. נישט צוריקציען גארנישט. איך זאג דיר נאכאמאל, מען האט דיר נישט געטארט בויען א מקווה, דו ביסט נישט באגלייבט אויף א מקווה. א קבר האט מען דיר געדארפט בויען פאר דיר מיט דיין ברודער. אזוי ווי בוני עולמות און מחריבם מאכט אן גרויסע פראפאגאנדע יעצט, זעקס מיליאן דאלער ווילן זיי רעיזן צו דריי מיליאן, וואטעווער די סטארי מעי בי, וויל איך ענק זאגן אז דאס איז אן אלטע געים, און עס גייט שוין אן יארן לאנג, יעדער זאל וואטשן וואס ער טוט, מען דארף וואטשן פון וועם ער באקומט די זאמען, ווייל שם ישא חותם מאביו, ס'קען זיין זענען דא שוועסטער און ברידער. פון איין טאטן. ס'איז דא אזוינפיל זאכן אינוואלווד אין די הלכה, יעצט ס'איז דא גדולי הדור וואס זיי זאגן אז מ'טאר עס נישט טון, דער רבי סאטמאר רב האלט ס'איז ממזרים, ס'איז דא זייער אסאך אין דעם דעות, יעצט אויך דער רבי קען נישט האלטן ממזרים אויב מ'נעמט פון דעם פון דעם פון דעם טאטן, ס'איז דא אמאל א טאטע וואס זיין ספערם איז נישט יורה. כחץ מוז מען נעמען פון א טאטן ארויס און עס אריינפאמפן, די אלע זאכן האלט ער אויך נישט אז ס'ממזרים, ער האלט נאר ס'ממזרים ווען מ'נעמט פון א שייגעץ, און אויף דעם גייען גרויסע מחלוקות, אההוואדע, אזויווי יעדע זאך, למעשה וויל איך יעדן זאגן, וואטש די דאקומענטערי, איר וועט ווערן אביסעלע קלוגער באהאוונט אין דעם סאבדזשעקט. איי וואס קאנסיווט פראם די ספערם אוו אן אנאנימעס מען, איי פאונד אוט הי סייערד מעיבי סיקס האנדרעד בעיביס.

סאו וואט וואז ראנג וויט יור טשיילדס דאונער? סקיצאו-אפעקטיוו דיסארדער, סקיצאפרעניע, בייפאולער דיסארדער. און דאונער קאנסיווד קידס האוו גראון אפ טאגעדער וויטאוט נאוינג דעי אר רילעיטעד.
איי קעים אין קלאוס קאנטעקט וויט טו אוו מיי סיבלינגס און דידענט נאו. גוד טינג מאוסט אוו דעם אר געי.
איי וואנט די גאווערמענט טו ענד די אנאנימיטי אוו ספערם דאונערס. נאו אוו קאורס איט בלאדי וועל שודנט קאנטיניו.
טו בי היומען איז טו האוו א סטארי, און טו האוו א סטארי וואן מאסט האוו די טרו סטארי.

מיי ניו פעמילי לאווס א פארטי סאו איוו גאט דעם טאגעדער טו היער וואט זיי העוו טו סעי אבאוט אלל דיס. איטס לייק עני פעמילי, יו מיעט סאם פיפל דעט יו ריעלי קאנעקט וויט, די פירסט פערסאן איי מעט אין ענגלענד וואס דעיוויד, סאו יא ווי מעט ווי מעט אין א טי שאפ און איי קען אנלי סעי ווי לענדעד אפ אין סאוהא אין א געי באר ביי די ענד אוו די איוונינג און איי טאט איי טאט דיס גאי איז אינקרעדיבל דיס איז ריעלי פאן דיס איז עמעיזינג דען עז יו געט טו נאו אדער פיפל יו ריעלייז הי'ז נאט.

מיטינג פארגיוו מי בערי אין קאנאדא, הי וואס דער וואס א סארט אוו נאט אימידיעט פימעיל קאנעקשאן באט דער וואס א קאנעקשאן דער וויט בערי ווער איי פעלט רילעקסד, איי ספענט די דעי וויט הים, ווי העד סאם קווייט גוד לאפס איי טינק, באט איי וואלדנט האוו העד דעט וויט עני אדער בלאוק דעט איי דזשאסט פיקט אפ אף די סטריט.

טו אלל די סיקרעטס ענד לייס. איך האב ענק שוין אויכעט מסביר געווען אז ס'דא אסאך מענטשן וואס דארפן האבן אפאר טאלער ווייל זיי טרינקען, ברוינפן מיט אנדערע חאזעריי, מיט דראגס, און ס'דא אזעלכע ספערם בענקס וואס זיי נעמען אריין ספערם וואס זיי צאלן דארטן א שיבוש פאר אפאר אביסל זרע לבטלה, און דו ווייסט נישט די אמת וואס דארט טוט זיך, ס'געווען א בני ברק'ער קאפ.

ס'געווען בוני עולם און מחריבים, ס'געווען אנדערע, און איך האב געדארפט זיין דער משגיח. וואס הייסט משגיח, איך האב געדארפט וואטשן אז פון ווען מען נעמט ארויס די זאמען פון דעם מאן, מען לייגט עס אריין אין א פלעשל און לייגט מען עס פארפרירן, דארף מען עס ארויסלייגן נאכדעם, געט מען, נאכדעם לייגט מען עס אריין אין די פרוי, דארף מען מאכן זיכער אז דאס וואס איז אויפגעשריבן דאס געסטו פאר די פרוי, און די פרוי איז געווען זייער נערוועז, זי געט מיר אזא זאג, מיסטער ראזנבערג וויל אייך עפעס זאגן, איי וואנא ביקאם פרעגנעט, איי דאנט קעיר איף יו יוז יור ספערם, קענסט עס אויך נוצן, איי דאנט קעיר איי האוו טו ביקאם פרעגנעט, פרעג איך וואס איז די גרויסע אורדזשענסי, זאגט זי די מען דעט איים מעריד איז זיין סעקאנד מערידזש ענד היז א מולטי מיליאנער און איף איי וואנט פראדוס א טשיילד היל דיווארס מי, איז בעט איך דיך א טובה דו וואטעווער יו קען איי שוד ביקאם פרעגנעט, בין איך דאך א תמימות'דיגער מענטש געווען, זייער ספציפיק בין איך דאך נישט, איך בין איך גיי איך האב עס פארציילט

ס'איז שרר עס אהער, שרר עס אהין, מען קען עס ארויסשטופן. יעצט לאמיר צו צולייגן שיין די זאך. ס'איז געווען יעצט א טאג ווי תשעה באב, יעדער האט נעבעך געפאסט, און מען האט געבעטן דעם אייבערשטן אז אונז וויל מיר תשובה טון און דער אייבערשטער זאל זיך צוריקקערן צו אונז. זייער פיין. ס'איז אבער דא א שטיקל פראבלעם. פראבלעם איז אז נאך אזא הויכן צייט ווי תשעה באב, וואס מען קען אויספועלן דעם גואל צדק, קומט גראד דער בעל דבר און פארדרייט דעם עולם א קאפ יעצט לאמיר זען וואס דא איז געשען. מען האט תשובה געטוהן, מען איז געזעסן אויף די פלאר, מען האט געוויינט, ווער ס'האט געקענט האט געפאסט, ווער ס'האט נישט געקאנט האט נישט געפאסט, נישט קיין חילוק, יעדער האט געטוהן וויפיל ער האט געקענט. קומט אבער דער בעל דבר און ער זאגט, רבותי, איך ברויך דאך ענק האבן, וויל דאך ענק נישט פארלירן, איך בויע שוין מיט ענק אזויפיל יארן, איך וויל ענק נישט פארלירן דזשאסט לייק דעט, לעטס קאנטיניו. זאגט ער, ס'קומט יעצט אזא זאך וואס הייסט א וויקענד, וואסערע וויקענד איז דאס? ס'ווערט אנגערופן חמישה עשר באב, שבת נחמו,

אונז זעמער אויך געווען גרייט, נאר נישט גאנץ. דער אייבישטער קען נישט פארלירן קיינעם. ווען דער אייבישטער געבט די תורה דורך משה רבינו, און זאגט מוסר, און משה רבינו האלט ביים שטארבן, זאגט ער אתם נצבים היום כולכם לפני השם אלקיכם, זקניכם, שטריכם, וכל איש ישראל מחוטב עציך ועד שואב מימיך. דער אייבישטער קען זיך נישט ערלויבן צו פארלירן אפילו איין איד, איז במילא בעט איך דעם עולם, ס'קומט יעצט אזא הייליגער טאג, אזא הייליגער שבת קודש, שבת נחמו,

טאר נישט? יעצט אויב זי איז אן אשת כהן טאר זי נישט צוריק גיין וואוינען צו איר מאן? אפילו דאס וואלט געווען בכפייה, אפילו דאס וואלט געווען געצווינגען טאר זי אויך נישט, ווייל אן אשת כהן איז אסור לבעלה אפילו ווען זי ווערט נאנסת, אפילו באונס, און ווער שמועסט נאך אויב זענען געגאנגען אריין ביידע במחשבה אחת צו גיין זינדיגן וואס איז נישט געווען קיין כפייה, כפייה איז נישט געווען געצווינגען, דעמאלטס איז זי זיכער אסור לכהן, ס'איז נישט דא אין דעם וואס צו טראכטן, דאס וועט קענסטו

סווימינג פולס ווייל אז מ'גייט אין די אלע קאנטריס ווי ס'איז דא האטעלן איז דארט דא געמישטע פולס נאובאדי איז גאנא טעיק איט דו ווילסט נישט שווימען מיט יענעמ'ס ווייב סאו בעפאר דו הייבסט אן צו גיין דארפסטו וויסן אויב איך דארף קענען שווימען מיט מיין ווייב כשר'ערהייט צו נישט. יעצט האטס א גוטן א פרייליכן שבת נחמו ענד ביהעיוו.